קול הלשון, די תורה אין יעדער פלאץ. פרשת וארא תשפ ד.
שובבים, וארא, איינער איינער ארויפגעגאנגען דא פון פון נאווארדוק דא קיין ארץ ישראל, געווען פארן קריג פאר מלחמה, האט דעמאלטס געקויפט, דעמאלטס האט מען געקענט קויפן ריזיגע שטחים, ריזיגע שטחים האט מען דעמאלטס געקענט קויפן פאר פרוטות, פאר פיאסטערס ממש,

האבן זיי אים געפרעגט, טאטע, ווי ביסטו געווען? וואס האסטו נישט געקויפט? מ'קען האבן געקויפט פאר פיאסטערס דא אין בני ברק. האבן זיי געקויפט ריזיגע שטחים, ריזיגע שטחים פאר פיאסטערס. שפעטער האבן זיי עס פארקויפט און געווארן א גרויסע גביר. און פרעגט, טאטע, ווי ביסטו געווען? האסט דאך געקענט קויפן אזעלכע גרויסע שטחים פאר פיאסטערס. ווי ביסטו געווען? האט ער געזאגט, ס'איז א שווערע שאלה, ס'האט נישט קיין תשובה. א מענטש גיט זיך א טראכט, דארט ארויפקומען אמאל און מ'וועט אים פרעגן האסט געקענט קויפן דעמאלטס ריזיגע ריזיגע שטחים, האסט געקענט קויפן מיט איין אמן יהא שמיה רבא, מיט איין שמירת עיניים, מיט איין שעות רציפות וואס איז מיט איין פארמאכן א מויל, וואס האסט געקענט קויפן ריזיגע ריזיגע האסט געקענט קויפן פאר פאר פרוטות, פאר פרוטות, דא אין דעם עולם, אין די עולם העשיה.

איז דארטן געווען, מען האט אים געבעטן איינעם מספיד זיין, איינער וואס איז געווען א פרייער, נישט געווען שומר תורה ומצוות, האט ער געקלאפט קאפ אין וואנט, וואס גיי איך אים מספיד זיין? וואס גיי איך רעדן וועגן אים? איז ער צוגעגאנגען צו עפעס א חבר זיינער, האט אים געפרעגט, זאג נאר, וואס איז ער געווען? עפעס א ווארט, וואס קען ער רעדן וועגן אים? האט ער אים געזאגט, רבי, איך ווייס בידיעה אז ער, די פרייער, איז געווען, ער האט שבת נישט גערייכערט. ער האט געקענט זעצן מיט די חברים, מיט די שלעכטסטע חברים, און האט געווארט זאל ארויסגיין דריי שטערן מוצאי שבת נאר דעמאלטס האט ער גערייכערט. ווי פריי ער איז געווען. און פארוואס? האט ער דערציילט, ווייל ער איז געווען, רבי יענקל אדלשטיין האט עס דערציילט אז ער האט געזאגט אמאל א שיעור, האט ער גערעדט וועגן די מנחת חינוך אין מצוה שין סמך, די מנחת חינוך שמועסט דארטן ארום,

און האט ער געזאגט וואס איז ארויף געקומען דא אין ארץ ישראל איז ארויף געקומען פאר מלחמה דעמאלטס איז געווען די ענגלישע מיליטער און ער איז געווארן דארט א זעלנער אין די ענגלישע מיליטער און ער איז געווען אין חיל הים אין ים און ער איז געווען דארט אין אמאל דארט אין א שיף און די שיף האט זיך צובראכן און און ער האט געפילט ער הייבט אן צו דערטראנקען ווערן געפריווט צו שווימען ער האט געפילט ווי ער הייבט אן צו דערטראנקען ווערן ער פארלירט דעם אטעם ווען ער האט געפילט א באו מים עד נפש, ער האט געפילט א פסע בינו לבין המוות, ער האט געפילט ער קען נישט, ער האט געפילט ער קען נישט, האט ער, האט ער, האט ער געשריגן רבונו של עולם, ער ווערט געראטעוועט וועט ער נישט רייכערן שבת, געשריגן ער ווערט געראטעוועט וועט ער נישט רייכערן שבת, האט ער געזאגט אין די מינוט וואס ער האט עס מקבל געווען, אין די מינוט איז עפעס א פליגער פונעם מיליטער, פליגער פונעם מיליטער האט אים געמערקט, האט אראפגעשיקט א שטריקעלע, און אזוי האט מען אים געראטעוועט ממש אין לעצטן מינוט פתחי נפשו, און געראטעוועט געווארן לחיים, האט ער געזאגט איך זע איך האב א ראיה, א קבלה א קבלה טובה אפילו אן א ווידוי העלפט אויך אויף ראטעווען ממוות לחיים, ווייל ער איז נישט ער האט נישט געזאגט ווידוי דער דער פרייער אינג, קיין ווידוי האט ער נישט געזאגט, שבת האט ער אויפגעהערט צו רייכערן, געהאט א קבלה א קליינע קבלה, און דער קבלה האט אים געראטעוועט ממוות לחיים. דער ראיה קומט צו זאגן אז וואס מען זעט ביי יעדע קליינעקייט, פאר קליינע פרוטות איז דא שטחים, פארשטייט זיך דא קיינער רייכערט נישט שבת און קיינער האט נישט דעם נסיון אפילו, אבער מען רעדט ביי יעדער איינער שובבים, ביי יעדע קליינעקייט וואס א מענטש קען זיך קויפן, ריזיגע שטחים אז א מענטש אפילו א פרייע אינגערמאן האט מקבל געווען עפעס און דארטן ווי ער האט געמאכט סדר. דאָרטן וווּ ער האָט געמאַכט סדר אין יעדן מע, אין יעדן מצבֿ. ער איז געווען אַ בלום אַ פֿרײַ אינג, אָבער האָט זיך עפּעס מקבל געווען און ער, און ער איז געראַטעוועט געוואָרן פֿאַר קליינע פּרוטות, וואָס מע קען זיך קויפֿן. אַזוי איז דאָ אַ וואָרט, מקור הדברים פֿון דעם וואָרט איז אין זרע שמשון, אויך אַ סגולהדיגע ספֿר דער זרע שמשון, ער זאָגט עס, ער זאָגט אַזוי, אַז מע זאָגט אמר רבי עקיבֿא, שטאַרקע וואָרט, אַ שטאַרקע חיזוק אויף שובֿבים, מע זאָגט אמר רבי עקיבֿא, אשריכם ישראל לפני מי אתם מטהרים מי מטהר אתכם, מה מקווה מטהר את הטמאים, אף הקדוש ברוך הוא מטהר את ישראל. שטעלט זיך דארטן דריי דריי דיוקים, א', מה מקווה מטהר את הטמאים, אף הקדוש ברוך הוא מטהר את ישראל, אזוי גייט עס? מי נתלה במי? קטן נתלה בגדול. מה מקווה אף הקדוש ברוך הוא, מאכסט פונקט ווי מקווה אף הקדוש ברוך הוא. וואס איז טייטש מה מקווה? איינס. בית וואס איז טייטש מה מקווה מטהר את הטמאים? אוודאי את הטמאים נאר וועמען? מטהר את הטהורים? וואס דארפסטו זאגן די ווארט את הטמאים? די ווארט הטמאים איז איבעריג. און בכלל פרעגט ער, דארפסט א דער משנה ווער ס'ווייסט, דער אמר רבי עקיבא אויף וואס גייט דאס? דאס איז א משנה אין סוף מסכת יומא אויף יום כיפור. אויף יום כיפור. אויף יום כיפור דארפסטו א ראיה פון מקווה מה מקווה מטהר את הטמאים אף הקדוש ברוך הוא מטהר את ישראל? מקווה אויף יום כיפור שטייט אין תורה א פסוק ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאתיכם.

טומאת קרי איז ידוע א טבילה און הערב שמש ער ווערט ביים טבילה ווערט ער טהור יא א טבילה הערב שמש א טבילה ווערט ער טהור יעצט א זב שראה קרי לכאורה האט נישט קיין טעם צו גיין יעצט אין מקווה אויף טומאת קרי פארוואס ווייל ער דארף בלייבן טמא זיבן טעג ער איז דאך זיבן טעג טמא וואס וואס האט ער יעצט צו גיין אין מקווה איז א מחלוקת רבי יהודה וחכמים צו ער דארף א מקווה יעצט אויף דעם צו נישט צו ער גייט אין מקווה צו נישט מען פסקנט ווי די חכמים אז ער דארף א טבילה, אז ער דארף א טבילה אויף וואס? א טבילה אויף טומאת קרי, וואס האסטו פון דעם טבילה פון טומאת קרי, וועסט דאך בלייבן טמא טומאת שבעה, די מוזט יעצט גיין, אפילו די וועסט בלייבן טומאת שבעה, אבער די דארפסט יעצט גיין אויף טומאת קרי אין מקווה, אזוי פסק'נען די חכמים, איז די טייטש איז אפילו די בלייבסט טמא טומאת שבעה אבער די רבונו של עולם גיט א לייג אויף דיך א סטעמפל טהור. ווייל אויף טומאת קרי, האט מען געהייסן גיין אין מקוה פלאפס א סטעמפל טהור, זאגט ער אף הקדוש ברוך הוא מטהר את ישראל, אפילו א בחור זאגט שובבים זאגט די גמרא אבער איך ווייס איך וועל בלייבן טמא, איז דאך נישט עס מקבל זיין א קליינע קבלה, אפילו וועסט בלייבן טמא אבער האסט א קליינע קבלה אין טהרה, דער רבונו של עולם לייגט אויף דיר א סטעמפל טהור, דאס טייטש מה מקוה מטהר את הטמאים, ער וועט בלייבן טמא, טמא שבעה וועט ער בלייבן. מה מקוה מטהר את הטמאים, עט איך בלייבן טמא מיט טומאת שבעה. אבער די זעהסט דאך אז די מקום האט אים געהייסן אויף טומאת קרי צו גיין אין מקווה, אראפצונעמען דעם טומאה, אז פון דעם טומאה זאל ער ווערן טהור. זאגט ער, דאס מיינט אף הקדוש ברוך הוא מטהר את ישראל, און נישט ווי מענטשן זאגן, אה, די בלאטע איז גרויס, די בלאטע וואס זאל איך זיך מטהר זיין פון דעם, די בלאטע איז גאר גרויס. ניין ניין, ס'דא אננעמען עפעס, שובבים זיך עפעס גודר זיין, ביסטו שוין א טהור, דער רבונו של עולם לייגט אויף דיר א סטעמפל טהור, פונקט ווי ביים טומאת קרי ווען עס לייגט מען אויף דיר די סטעמפל טהור. און דאס מיינט אף הקדוש ברוך הוא מטהר את ישראל, מיט יעדע קליינע קבלה דו ווערסט א סטעמפל טהור, מיט די קליינע קבלה ווערסטו א סטעמפל טהור, מיט דעם קליינע קבלה ווערסטו א סטעמפל טהור, מקבל אויף זיך עפעס, דו ווייסט דאך פון יענער וואס האט מקבל געווען נישט רייכערן שבת האט זיך גלייך געראטעוועט, ער איז געבליבן א פרייער, אבער האט זיך געראטעוועט. ווי האט מען געזאגט קונה הכל, דער רבונו של עולם קויפט אפ יעדע קלייניקייט, יעדע קליינע, ער איז א קונה הכל. אין סלאנים האט מען געזאגט מלא הארץ קנינך, די וועלט איז פיל מיט וואס מען קען דיר אפקויפן. די וועלט איז פיל מיט וואס מען קען דיר אפקויפן, אמאל פארמאכן א מויל, אמאל פארמאכן א אויג, אמאל צו. די וועלט איז פיל מיט קען דיר אויך אבער אפקויפן, ווי די באר מים חיים טייטשט די וואך, מען זאגט אזוי, עס שטייט די וואך וידבר משה לפני השם לאמור די עולם געדענקט מען האט עס שוין געליינט דא פאר שני, מען האט עס דא געליינט פאר שני שוין, אז ווען געווען משה רבינו האט גערעדט צו די אידישע קינדער, שטייט ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה, מען האט נישט געהערט צו משה רבינו מקוצר רוח ומעבודה קשה, שפעטער שטייט וידבר משה לפני השם לאמור, הן בני יש, דער רבונו של עולם האט געשיקט משה רבינו צו פרעה ארויסנעמען אידן, האט משה רבינו געמאכט א קל וחומר, וידבר משה לפני השם לאמור, הן בני ישראל לא שמעו אלי ואיך ישמעני פרעה, ואני ערל שפתים, א קל וחומר, אויב די אידישע קינדער האבן נישט געהערט, איז איך ישמעני פרעה ואני ערל שפתים, און רש"י הקדוש זאגט, ס'איז א דרשת חז"ל זו אחד מעשרה קל וחומר שבתורה, איינע פון די צען קל וחומר'ס. פרעגן אלע די קשיא, וואס איז די קל וחומר? אונז פארשטיימער נישט בכלל די קל וחומר. מה דאך אידישע קינדער האבן נישט געהערט, ואיך ישמעני פרעה, אידישע קינדער האבן נישט געהערט ווייל מקוצר רוח ומעבודה קשה, ווייל זיי האבן געארבעט שווער, און פרעה איז געזעצן אויפן כסא מלוכה, ער קען יא הערן? וואס איז די פראבלעם צו הערן? וואס איז מיר זאגט דער באר מים חיים אזוי דער רבונו של עולם האט אריינגעלייגט אין דער וועלט א הנהגה וואס מ'דארף עס גוט וויסן ס'דא א הנהגה א בחור א אינגערמאן ער לערנט און דאוונט א וואוילע אינגערמאן וואס ארבעט ער לערנט ער דאוונט אוי א וואוילע בחור א וואוילע אינגערמאן אבער דארף אמאל ברעכן א טבע דער בחור איז נישטא ווען מען דארף אמאל ברעכן א טבע, יעדער איינער ביי די דיי דאס מיט די אויף מאל איבער דאס מיט די צינג איז מען דארף זיך אביסל שטארקן אין לערנען אביסל דאס יראת שמים, דער בחור איז נישטא, ער איז א וואוילע בחור אבער ער וויל זיך נישט צוקריגן צופיל מיטן יצר הרע, דער בחור איז נישטא. איז אזא מענטש, ער לערנט און דאווענט וואויל וואויל, אבער ווען מען דארף ברעכן דעם טבע איז ער נישטא, און ווען דער רבונו של עולם משפיע אויף די גאנצע וועלט וועט ער אויך קריגן, אבער ווען מען דארף דא עפעס א שפע למעלה מדרך הטבע, ווען מען דארף עפעס וועט ער עס נישט קריגן, ווייל ער פירט זיך אויך נישט למעלה מדרך הטבע, ווען ער דארף א ישועה למעלה מדרך הטבע וועט ער עס נישט האבן, ווייל ער פירט זיך אויך נישט למעלה מדרך הטבע. אָבער מה שאין כּן דער ייִד, װאָס ער כּסדר צעברעכט זיך דעם טבֿע, ברעכט זיך די טבֿע, ברעכט זיך די טבֿע, ברעכט מען פֿאַר אים אױך פֿון הימל דעם טבֿע, װעט ער קריגן שפֿע אַפֿילו װען די װעלט קען נישט קריגן, די גאַנצע װעלט האָט אָנגעזעצט קען נישט קריגן, װעט ער יאָ קריגן שפֿע. פֿאַר װאָס? װײַל, װײַל ער ברעכט זיך אױך דעם טבֿע. ממילא טייטשט דער באר מים חיים אזוי, אז משה רבינו זאגט פארן אייבערשטן, איך בין געווען ביי אידישע קינדער, זיי האבן מיר נישט געהערט, זיי האבן לא שמעו אל משה, זיי זענען גערעכט, מקוצר רוח מעבודה קשה, זיי קענען נישט הערן, מעבודה קשה איז זיי שווער צו הערן, זיי קענען נישט הערן, אבער ווען זיי וואלטן געהערט אפילו מעבודה קשה, מיט מעבודה קשה וואלטן זיי געהערט, זיי וואלטן געגאנגען קעגן דעם טבע, זיי וואלטן געהערט אפילו ס'איז עבודה קשה. און ממילא וואלט דער אייבישטער אויך געגאנגען קעגן טבע, דעמאלטס וואלט מיר פרעה געקענט הערן אפילו אז איך בין א ערל שפתים. אפילו איך בין א ערל שפתים וואלט ער מיר געקענט פארשטיין. פארוואס? ווייל ווייל וויבאלד די אידן האבן זיך געפירט שלא כדרך הטבע פירט זיך דער אייבישטער מיט זיי אויך שלא כדרך הטבע. אבער הן בני ישראל לא שמעו אלי, זיי האבן דאך מיר נישט געהערט. זיי זענען דאך נישט געגאנגען קעגן טבע, איז ואיך ישמעני פרעה ואני ערל שפתים, איז גייט דער אייבערשטער מיט אים אויך נישט קעגן טבע, און ווייל זיי האבן זיך נישט געפירט קעגן טבע, איז ווי אזוי קען מיר פרעה הערן, בין דאך א ערל שפתים, אן ערל שפתים קען מען דאך נישט הערן. מען דארף דאס וויסן אז דאס איז א הנהגה וואס שפיגלט זיך. א איד וואס ער ארבעט כסדר, ער ברעכט זיך, ער ברעכט זיך, איז דא אויף אים א הנהגה, עס ברעכט זיך ביי אים טבע, נישטא קיין טבע ביי אים. ער שרייבט דאך זיך אין פרשת נח דער באר מים חיים, ער זאגט אז מען זעט עס ביז אין היינטיגן דור, זאגט ער, מען זעט עס אין היינטיגן דור אז ערליכע אידן האבן געבראכן א טבע, מען ברעכט א מען ברעכט א טבע, ווי די כתב סופר טייטשט דארטן אין פרשת וירא, אז די מלאכים האבן געפרעגט אברהם אבינו, ויאמרו אליו איה שרה אשתך, ויאמר הנה באוהל, ויאמר ויאמר האט די מלאך געזאגט שוב אשוב אליך כעת חיה והנה בן לשרה אשתך, זאגט דער כתב סופר אזוי, אז דער מלאך האט געפרעגט אברהם אבינו, איה שרה אשתך? ווי איז די רעבעצן? וואס איז? דער מלאך האט אים געפרעגט, אונז זעען מיר אז דו האסט צוגעגרייט א גוטן א גוטן א גוטן פרישטאג, שלש שלש לשונות בחרדל, געווען א גוטע פריש שלש לשונות בחרדל, און די טאטש איז אזא גוטע פרישטיג צוגעגרייט, זיכער די רביצין איז נישט דא, פארוואס? ווייל די גמרא זאגט אין בבא מציעא אז אשה עיניה צרה באורחים, אשה עיניה צרה באורחים, איז אז דו האסט צוגעגרייט אזא גוטע פרישטיג איז זיכער די רביצין איז נישט דא, זיכער איז זי נישט דא, האט אברהם אבינו געענטפערט ניין ויאמר הנה באהל זי איז יא דא, נאר וואס? נאר חדל להיות לשרה אורח כנשים, זי גייט קעגן טבע פון נשים, די טבע פון נשים אשה עיניה צרה באורחים, זי גייט קעגן טבע פון נשים, זי גייט קעגן טבע, חדל להיות לשרה אורח כנשים, זי גייט קעגן טבע פון נשים, אפילו אשה עיניה צרה באורחים, זי גייט קעגן טבע, האט דער מלאך געזאגט וואס? שרה גייט קעגן טבע, גייט דאך די אייבישטער מיט איר אויך קעגן טבע, איז שוב אשוב אליך כעת חיה והנה בן, וואס מיינט אבער ביי די ניינציג קען זי אויך האבן א קינד, וועט זי ביי די ניינציג אויך האבן א קינד, ווייל אז זי גייט קעגן טבע די אייבישטער מיט איר אויך פירן קעגן טבע. מען פארשטייט דאס דא, דאס איז א הנהגה וואס שפיגלט זיך, דאס וויסן, ס'שפיגלט זיך די הנהגה ווען א מענטש גייט קעגן טבע פירט זיך די אייבישטער מיט אים קעגן טבע אין אלע עניינים אין אלע מובנים, אין אלע מובנים, און דאס אפילו מיט ברעקלעך. אפילו מיט ברעקלעך, מיט קלייניקייט, מיט א קלייניקייט קעגן טבע, האסט דאך געהערט פון די הלכה פון צריכן צווילע אויף הקדוש ברוך הוא מיט אהבת ישראל אפילו מיט איין קלייניקייט, האסט דאך געהערט פון איינער וואס האט מקבל געווען נאר נישט רייכערן שבת, און מיט א קלייניקייט, מיט א קלייניקייט מיט ברעקלעך. נו ווי דען? ווי עס דערציילט רבי יענקעלע גאלינסקי ווען ער האט געלערנט אין ביאליסטאק, ער איז געווען אין ביאליסטאק איז ער אריבערגעגאנגען נעבעך לעבן א שפיטאל וואס איז נעבעך נעבעך פון חולי נפש, חולי נפש, און צוויי אידן האבן אים געבעטן קום אריין, צוויי און די צוויי אידן האבן געוויינט, יעצט ווייסן מיר נישט וואס אונז טוהן מיר דא, ס'איז נישט אונזער פלאץ, דא געפינען זיך הונדערטע גוים, די פלאץ איז נישט אונזער, אונז דארף מען נישט זיין דא, אונז זעמיר נארמאלע מענטשן. די זאג איך כאפ, און עס זיצט ר' יענקעלע און רעדט מיט זיי א שעה צייט, א נארמאלע שיינע שמועס, רעדט מיט זיי א שיינעם שמועס, געשמאקע שמועס, זיי זאגן אונזער פלאץ איז נישט דא, שוין, האט ער זיי מחזק געווען, האט זיי געזאגט אידן זענען אויך געווען אין מצרים, און שפעטער ארויסגעגאנגען ברכוש גדול, און צום סוף וועט עטס ארויסגיין, און רבי יענקעלע האט זיי צוגעזאגט, נאך אזא שיינעם שמועס האט ער זיי צוגעזאגט, אז ער וועט פרובן צו טון אלעס וואס ער קען זיי ארויסצונעמען, שוין, ער האט זיי צוגעזאגט איך וועל פרובן צו טון אלעס וואס איך קען ארויסנעמען, ער איז ארויסגעגאנגען איז איינער פון די צוויי האט אים געבעטן, ר' יענקל, ס'איז זייער וויכטיג וואס שנעלער עס קען מסדר זיין זאל מען ארויסגיין, וואס שנעלער זאלסט וויסן די גאולה איז תלוי אין דעם. די גאולה איז תלוי אין דעם וואס די דו זאגסט יא ווייל ער איז משיח און כל זמן ער איז דא פארמאכט איז קען משיח נישט נתגלה ווערן דער צווייטער האט אים געענטפערט דו צודרייטער ווי קען זיין דו ביסט משיח משיח קען דען קומען אליין דער רבונו של עולם דארף אים שיקן און ער שרייט ער איז דער רבונו של עולם שיקן די צווייטע האט ער געזען אז זייער פלאץ איז דארטן האט ער געזען אז דער פלאץ איז דארטן זאגט ער איך זיץ און שמועס מיט צוויי מענטשן אזא נארמאלע שמועס א שעה צייט נישט ווי ס'איז צו ווערן, אבער די אונטערשטע שורה ביי די טיר האב איך שוין פארשטאנען אזוי גוט גוט ווי זייער פלאץ איז, אז ס'איז קלאר זייער פלאץ איז דארטן. זאגט ער אזוי, די גמרא רופט אן דעם יצר הרע מלך זקן וכסיל, דער מלך זקן וכסיל רעדט מיט דיר אזא נארמאלע שמועס, ער רעדט אריין דאס, ער רעדט אריין, איך ווייס נישט פארוואס נישט, אבער סוף דבר הכל נשמע די אונטערשטע שורה, גיב א קוק, את האלוקים ירא, קומט ארויס יראת שמים, צו קומט ארויס אין דרערד אריין, דארפסטו וויסן צו. צו ביסט פון די נארמאלע צו ביסט פון די צו דיין פלאץ איז דארטן פארשטייסט סוף דבר הכל נשמע די אונטערשטע שורה רעדט מיט דיר אזא גאנצע נארמאלע שמועס עס קומט אן אבער סוף דבר הכל נשמע את האלוקים ירא וואס איז די אונטערשטע שורה האט דאך אויך גערעדט דארטן א נארמאלע שמועס האט טאקע נישט פארשטאנען וואס זיי זוכן דארט אין איין מינוט האט ער גוט פארשטאנען וואס זיי זוכן דארט דער מלך זקן וכסיל רעדט מיט דיר אה וואס דארף מען דאס און וואס דארף מען דאס, איך דארף דאך נישט דא מפרט זיין, דא מפרט זיין דעם נארמאלן שמועס. אבער דו זעסט דאס סוף דבר, ס'קומט ארויס א חיזוק אין יראת שמים, צו ס'קומט ארויס פארקערט. דארף זיין נר לרגליו ביי יעדע זאך, אריינגיין למשל דא, יא? וואס דארף איך אריינגיין, יא אריינגיין, נישט אריינגיין? אבער סוף דבר, גייסט ארויס פון דא מיט יראת שמים, און אזוי ביי יעדע זאך, נישט נאר דא, דו גייסט ארויס פון דארט מיט יראת שמים, וועסט וויסן צו ס'געהערט פון ילד מסכן וחכם צו פון א מלך זקן וכסיל.

ויהי לנחש ויאמר השם אל משה שלח ידו ואחזק בו ואחוז בזנבו וישלח ידו ויחזק בו ויהי למטה בכפו זעהן ער ברענגט ר' פנחס פרידמאן זייער א שיינע טייטש ער איז מסביר ס'שטייט אין פרקי דרב אליעזר וואס איז דער מטה געווען ווער איז דער מטה אלע ווייסן אין פרקי אבות שטייט עשרה דברים נבראו בערב שבת בין השמשות, איינער פון זיי איז דער מטה, יא? און אין פרקי דרב אליעזר אין פרק מ' שטייט אז דער מטה, איז אט א אינטערעסאנטע זאך, דער מטה איז באשאפן געווארן ווען? שטייט אין משנה ערב שבת בין השמשות. אין פרקי דרב אליעזר שטייט בשעה שבע איז אדם הראשון אריין אין גן עדן, שעה שבע פרייטאג.

יצר הרע, אריינגיין אין אים א יצר הרע, האט דער רבונו של עולם געזאגט רבי איד פון יעצט מטה דארפסט זיך דרייען מיט א מיט א שטעקן, מטה הייסט בייגן זיך בייגן זיך ברעכן זיך ברעכן זיך ברעכן, ס'איז אריין א יצר הרע, פון יעצט דארפסט דיך דרייען מיט א מטה מיט א מטה מיט א ברעך, זיך ברעכן זיך ברעכן זיך ברעכן, אויף דעם שטייט ואת המטה הזה תקח בידך, מען ליינט יענע וואך אשר תעשה בו את האותות, דער רבונו של עולם האט אים געזאגט זאלסט וויסן אין דעם ברעכן אין דעם איז אלע מופתים. ווען דו ברעכסט זיך האסטו א קרעדיט אויף א מופת, אויף א נס. את המטה הזה תקח בידך אשר תעשה בו את האותות. תעשה בו את האותות פון דעם מאכט מען אלע מופתים, פון דעם מאכן אלע מופתים. ס'איז ידוע, רש"י ברענגט ס'א תרגום יונתן, ס'א מדרש אז אויפן מטה איז געווען חקוק די שם המפורש, די שם המפורש. דער מענטש זאגט אבער איך קען נישט, ס'איז מיר שווער, הייבט אן מיט זיינע מעשיות, זיינע פוסטע מעשיות, ס'איז מיר שווער אבער.

זאגט דער אייבערשטער צו משה רבינו השליכהו ארצה ס'איז מרמז אויף דעם מענטש וואס ער וויל נישט האלטן די מטה ער וויל זיך נישט בייגן זאל אלעס דער אייבערשטער מאכן וישליכהו ארצה אז דו נעמסט ארויס די מטה פון דיר ויהי לנחש ווערסטו א נחש ווערסטו א שטיק יצר הרע ווערסטו ער זאגט זאל דער אייבערשטער אלעס מאכן וועסטו ווערן א שטיק נחש וועסטו ווערן וועסטו ווערן א שטיק נחש נאר וואס איז די עצה וואס איז די עצה א מענטש וויל דאך אבער ס'מיר שווער ס'מיר שווער צו האלטן די מטה די מטה איז דאך מרמז אויף זיך צו ברעכן די יצר די מטה איז דאך מרמז צו ברעכן דעם יצר הרע, וואס איז די עצה? נו וואס טוט מען אויף דעם? ויאמר ה' אל משה שלח ידך ואחוז בזנבו, איז דאס דעם נחש, אחוז בזנבו, וואס דער מהר"ל זאגט, טוב ילד מסכן וחכם ממלך זקן וכסיל, די גמרא דרש'נט אין נדרים, ווער איז דאס ילד מסכן וחכם, דאס איז די יצר טוב, און מלך זקן וכסיל איז די יצר הרע, פארוואס הייסט די יצר טוב מלך מסכן וחכם, פארוואס הייסט ער חכם? זאגט די מהר"ל ווייל ער איז א חכם רואה את הנולד, ער זעט ביי יעדע זאך צי ס'לוינט זיך מיר, כ'על נישט חרטה האבן, כ'על נישט חרטה האבן, ער איז א חכם רואה את הנולד, קוקט נישט אויף דעם מינוט, יעצט איז מיר גוט, שפעטער כ'על נישט חרטה האבן פון דעם, דאס איז דער חכם, ער איז א רואה את הנולד, זאגט מען דיר ס'איז דא א נחש, ווייסט וואס די עצה איז? שלח ידך ואחוז בזנבו, קוק אויפן סוף, אויפן סוף, זעט מען צי ס'לוינט זיך מיר, כ'על זיך נישט ברעכן, כ'על זיך נישט פארדארבן דעם מאגן פון דעם, כ'על זיך נישט ברעכן האר פון קאפ, כ'על נישט רייסן האר פון קאפ, איך האב, קוק אויפן סוף, וישלח ידו ויחזק בו, אין דעם זנב איז ויהי למטה אלקים בכפו, האט ער זיך שוין געקענט האלטן א מטה. קען מען שוין האלטן א מטה, די בחור שטייט דאך, ס'איז מיר אזוי שווער צו האלטן די מטה, עס איז מיר אזוי שווער זיך צו ברעכן, איך וויל דאך נאך שלאפן, איך וויל דאך נאך ארום און ארום, ממילא עס איז מיר אזוי שווער, אבער שלח ידך ואחוז בזנבו, קוק דעם סוף פון דעם, קוק דעם סוף, ס'וועט זיך דיר לוינען, ס'איז דאך אזא רואה את הנולד, וישלח ידו ויחזק בו, אוי! איז ווייל אילן מאטעלע קען מיך כאפן האט ער שוין געקענט אין האלטן די מאטע זיך צו ברעכן. איך קען וואס פון דעם וואל דעם בחור דאך זייער זייער שווער. זעט איך אים אויס ממש אזא קריעת ים סוף. מחוז ביז נורוי, ווייל אילן מאטעלע קען מיך כאפן.

פאר א לייב. א לייב געבן צו עסן? ווען מיר זאגן די מענטשן דא ער גייט ער געבן עסן פאר א לייב דארף זאגן שמע ישראל און ווידוי. דאס זענען דאך דו ביסט נאר אינעם בילד אווער ווי ער גיבט צו עסן פאר א לייב. האט ער געזאגט ער האט דארטן געפרעגט ווי אזוי ווי אזוי גיבט מען עס עסן ווי ווי מען גיבט אים דארטן געקאכטע פלייש. האט ער געפרעגט ער האט דא רויע פלייש וויפיל ער וויל. נעם זיך א לעמעלע און גיבט אים גיבט אים גאר האט מען אים געזאגט אז דער לייב פון ווען ער ווערט געבוירן האט מען אים מגדל געווען דא מיט די כלבים, און ער איז די גאנצע צייט געוואקסן מיט די כלבים, און ער ווייסט נישט אז ער איז א לייב, ער ווייסט נישט זיינע כוחות, ער ווייסט נישט זיינע כוחות, מילא בעט ער פון דיר אזוי געקאכטע פלייש, ער קען עסן וויפיל ער וויל, ער ווייסט נישט זיינע כוחות, ער זאגט איך האב געזען א לייב וואס ער ווייסט נישט אז ער איז א לייב,

דארפסט וויסן שובבים ביסט א לייב. ויהי למטה אלקים בכפו שלח ידך ואחוז בזנבו מ'דארף די עצות אוודאי תריג מצות דארף תריג עיטין תריג עצות צו אנקומען צום אייבערשטן ווייל ווייל די מענטש אבער דארפסט וויסן ביסט א לייב יעדער מענטש איז א לייב פארשטייט זיך, דער מענטש האט זיך צוגעוואוינט צו, האט זיך צוגעוואוינט טאקע ווייל, האט זיך צוגעוואוינט צו זיינע אייגענע כלבים, צו די היימישע כלבים, צו ארום און ארום, שטייט אויך דעם אפטער רב, נאך דעם בעל נתיבות המשפט, אין זיין הגדה מעשה ניסים, און עס שטייט די וואך, דער רבונו של עולם זאגט פאר משה רבינו, זאג פאר אהרן, השלך לפני פרעה ויהי לתנין, איז געווארן א שלאנג, די מטה איז געווארן א שלאנג. און שפעטער אז מען האט אנגעכאפט דעם אונטן דעם זנב איז דאס געווארן צוריק א מטה אלקים, דאס איז געווען יענע וואך, ער זאגט אזוי, ער זאגט דער אפטער רב, פרעה זאגט פאר משה רבינו, וואס זוכסטו, ווילסט ארויסנעמען אידן, וואס אידן? דו ווייסט ווי זיי געפינען זיך יעצט? אין מ ט שערי טומאה זענען זיי, אין מ ט זענען זיי. זיי אין מ ט שערי טומאה. זאגט אים משה רבינו, דו זעסט דאס איז מטה אלוקים, זעסט דא דעם שם המפורש מטה אלוקים, מטה אלוקים, ער גיבט עס א ווארף לעבן פרעה איז געווארן א נחש, די יעדע צדיק וועט זיך דערנענטערן צו דיר ווערט ער א נחש, זיי זענען די הייליגע אידן, זיי שטייען לעבן דיר וועגן דעם זענען זיי אין מ ט, ווייל זיי זענען לעבן דיר וועגן דעם זענען זיי אין מ ט, דו ווילסט זען עפעס? דו ווילסט עפעס זען? זאגט ער.

דא א מורא'דיגע זאך אז ס'איז געווען א דגל מחנה ראובן, וואסערע דגל איז דאס געווען? ראובן, שמעון, גד. אין די רגע וואס ס'איז געווען די בלאטע בשבט שמעון, ביי זנות, ביי מעשה פעור, האבן בני גד און בני ראובן געלאפן צו משה רבינו, און געזאגט, אונז וויל מיר נישט אריין גיין אין, מ'וויל נישט זיין אין איין דגל מיט שבט שמעון, וואס איז געווען אזא בלאטע אז די שלעכטע חברים זענען מוותר נישט זיין אין ארץ ישראל, אונז וויל מיר נישט זיין אין ארץ ישראל דער עיקר נישט קיין שלעכטע חברים, זאגט די ש"ך על התורה, נישט קיין שלעכטע חברים. זיי זיך נישט דערנענטערן צו פרעה, נישט דערנענטערן צו קלאגן זיך דערווייטערן פון שלעכטע, פון שלעכטע חברים און שובבים, האט אים באוויזן גיב א קוק אפילו דער מטה אלוקים שטייט לעבן דיר, ס'איז געווארן א נחש איז ער געווארן. האט זיך געשמועסט, דער רעדט מיט דיר א נארמאלע שמועס, דער מלך זקן וכסיל, אבער זעסט שפעטער צו ס'איז נארמאל צו נישט, די אונטערשטע שורה, דזשאב דאס אשכול נישט וואס אלוקים מרע, זעהסט די חורבן וואס קומט ארויס פון א שלעכטן חבר. דו זעהט דאס, דו זעהסט דאס נישט אין אנהייב אפילו. שטייט אין של"ה הקדוש אז די אותיות חבר קען מען דרייען אויף פיר זייטן. ח בית רייש, בית ח רייש, ח בית רייש איז חבר, זאגט ער מאכט ער אזוי, אויב ס'איז בית ח רייש ער איז בחור, א וואוילער בחור, דעמאלטס איז ח בית רייש איז חבר. טאמער איז ער ח רייש בית, א חרב, איז בית רייש ח, איז ברח. אנטלויף פון אים. ווארום אויב בית חית רייש, בחור, א וואוילער, א געקליבענער, מען זאגט נישט בחורים, מען זאגט דאך בן גלעד, בחור, אן אויסגעקליבענער נעמט זיך חית בית רייש, איז חבר. אבער טאמער חלילה איז א חית רייש בית א חרב, דעמאָלט איז בית רייש חית איז ברח. אַז אַ מלך זקן וכסיל, זעט נישט אויס, ער מאַכט מיר נישט. ער נעמט דעם פֿינגער, רבי יענקל האָט דאָרט אין דער צייט דאָרט געעפֿנט און מיין גאַנצע שוויץ אויסגעזען נאָרמאַל, אָבער אונטערשטע שורה האָט ער געזען ווי נאָרמאַל ער איז, יאָ. סוף דער וואָך, קודם כּל, שפּעטער זעט ער וואָס ס'קומט אַרויס פֿון אים, אַנטלויפֿן בעוד מועד. ווי האט ער געזאגט די קדושת ציון האט געזאגט די קדושת ציון באבובער רב האט אמאל געזאגט פאר איינעם א בחור האט זיך צוגעקלעבט אין א פאר נישט קיין גוטע חברים האט ער אים צוגערופן און אים געזאגט זאג נאר וואס טייטש ותמגר וואס איז טייטש ותמגר קיינער געדענקט דעם ווארט בכלל ולמלשינים שטייט אינמיטן ותמגר און זאגט שפעטער קדושת ציון איך ווייס אויך נישט וואס טייטש ותמגר אבער ס'איז עפעס נישט גוט ס'איז צווישן ותכלם ותשפילם ותכניעם עפעס נישט גוט קיי ווען מען דרייט זיך צווישן אזעלכע חברה איז עפעס נישט גוט דארט דאס איז די תפקיד פארשטייט אז ס'איז חית רייש בית איז בית רייש חית אויב ס'איז חרב מוז נישט זיין ער האלט אזוי א חרב אין דרויסן א רעוואלווער א זעלנער האט אמער האלט א חרב אין קעשענע האך עט פו דער אייבערשטער זאל אפהיטן עפעס א כלי משחית האלט ער א עפעס א חרב אין קעשענע די בית חית רייש איז בית רייש חית יא עם השם חזקו ונתחזקה ס'דאך זמנים פון התחזקות און איז אלעס שובבים. ער דערציילט די ספינקער רבי שליטא ער דערציילט ער איז אמאל אריינגעגאנגען צו מיין זיידן זכרונו לברכה רבי משה מרדכי לעלובער געווען פרייטאג די יארצייט זיינע האט ער אים געזאגט דו ווייסט אז טאמער דו פילסט די גמרא זאגט הגדול מחבירו יצרו גדול הימנו

ווי מען ווייסט שטייט די וואכעדיגע סדרה די די זיבן מכות אין ארי הקדוש שטייט אז די צען מכות איז די איז קעגן געווען קעגן די צען עשר ספירות און סידורא מתתא לעילא וואס איז טייטש איך רעד נישט קיין דברים און קיין דברי קבלה וואס ליידער בין איך אויך דארט פארשטיי איך אויך נישט מען רעד אויף א מען רעד אין א נקודה וואס אונז דארף מען יא וויסן. וואס טייטש ער זאגט אזוי ס'איז קעגן די עשר ספירות און מתתא לעילא וואס טייטש פארקערט אז ס'איז דאך דא חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד מלכות און שפעטער כתר חכמה בינה זאגט ער די זיבן מכות די וואך האט זיך אנגע מתתא לעילא פארקערט דם איז מלכות ס'הייבט זיך אן פון פארקערט דם איז מלכות נו אויב אזוי וואס איז צפרדע יסוד, צפרדע יסוד. איי, זאגט ער אזוי, דם איז מלכות, מלכות דא פה, ס'שטייט אין זוהר הקדוש דאס איז געווען. ס'דאך געווען די מכות, איז דאך געווען נגוף ורפוא, נגוף למצרים און רפואה לישראל. רפואה לישראל געווען אויסרייניגן דעם מויל, מכת דם איז געווען רייניגן דעם מויל, רייניגן דעם מויל, רייניגן מלכות פה, אויסרייניגן דעם מויל, ווי מען האט שוין געשמועסט אז די פרי מגדים זאגט אז די עיקר שובבים איז רייניגן דאס מויל, רייניגן דעם מויל. איי וואס רייניגן וואס טאטש רייניגן די מויל לאמיר זאגן איין ווארט זיין גענוג איז גענוג און נאך אזא פייערדיגע ווארט וואס דער שפת אמת זאגט מען האט געליינט יענע וואך אין פרשת שמות אכן נודע הדבר זאגט משה רבינו וואס טאטש אכן ווען מ'האט אים פארמסר'ט ויירא משה ויאמר אכן נודע הדבר וואס זאגט רשי הקדוש וואס איז אכן נודע הדבר? זאגט רשי הקדוש נודע לי הדבר שהייתי תמה עליו האב איך זיך געוואונדערט מה חטאו ישראל מכל שבעים אומות להיות נרדים בעבודת פרך וואס האבן אידן געזינדיגט פארוואס אזויפיל צרות פארוואס אזויפיל צרות אבער אכן נודע הדבר זע אז ס'איז דא לשון הרע דילטוריא יש ביניהם, פארשטיי איך שוין פארוואס אידן ליידן. זאגט דער שפת אמת, אקעי, דאס פארשטיי איך. משה האט פארשטאנען פארוואס אידן ליידן, פארוואס, כ'האב זיך געווינדערט פארוואס ליידן אידן, פארשטיי איך ווען פארוואס ווייל ס'איז דא לשון הרע. אבער דאס קען איך נישט פארשטיין, זאגט ער. גייט אריבער צוואנציג פסוקים, און דער הייליגער באשעפער שיקט משה רבינו גיין נעמען ארויס אידן פון מצרים. האט משה רבינו געזאגט צום אייבערשטן צוויי שאלות, מי אנכי כי אלך אל פרעה?

זאגט דער שפת אמת, איין שורה רבותי, א שורה קטנה, להודיעך כוחו של לשון הרע, שמאבדים חס ושלום כל הזכיות, פארלוירן אלע זכיות, אויב נודע הדבר אז ס'איז דא לשון הרע, ווייס איך שוין נישט מיט וואסערע זכות נעמט מען ארויס אידן פון מצרים. פריערט האט ער נישט געוואוסט פארוואס אידן ליידן, אט דא אכן נודע הדבר אז ס'איז דא לשון הרע. אבער דער שפת אמת, דער רבונו של עולם שיקט דיר, נעם ארויס אידן פון מצרים, פרעגסט וואסערע א זכות, וואס הייסט וואסערע א זכות? אידישע קינדער? זאגט ער להודיעך על כוחו של לשון הרע שמאבדין חס ושלום כל הזכיות, יעצט ווייס איך שוין נישט מיט וואסערע א זכות זיי גייען ארויס גיין פון מצרים, א דערמאנעניש שרייבט אז צו פי החירות ווי ער האט געזאגט אז מען שלייפט אלס אויף די עבודה זרה פון מצרים איז געווען פי החירות, אז דער מויל איז געווען באפרייט, געפלאטשקעט געפלאטשקעט וואס ער וויל, די תפקיד פון שובבים, צו זיין א באלעבאס אויף זיין מויל. זיין א באלעבאס אויף זיין מויל, די מויל איז נישט באפרייט, די מויל איז נישט הפקר, דאס איז דם, דם איז געווען וואס טייטש איז וואס עס קען אנמאכן איין ווארט, אויב איין ווארט קען מאבד'ן כל הזכיות. צפרדע, אויב דם איז דם איז מלכות, דאס איז די מויל, און וואס איז צפרדע, דם איז מלכות, וואס איז צפרדע, גייט דאך פארקערט, די צפרדע איז יסוד. יסוד דאס איז די קדושת החיים. קדושת החיים פאר דערפאר רבותי, די איינציגסטע פון די מכות וואס איז אריין אין תנורים אין פייער איז נאר די צפרדע, פארוואס? ווייל ווען ס'קומט צו קדושה איז אין פייער אריין, קדושה איז אין פייער, קדושה איז אין פייער, אין דעם דארף מען מסירות נפש, אויף קדושת החיים דארף א איד מסירות נפש, דער לשון אין חסיד יעבץ. אין די לשון אין משנה בן עזאי אומר, הוי בורח מן העבירה, פארוואס זאגט די יעבץ שטייט בורח מן העבירה, פארוואס שטייט נישט התרחק מן העבירה, וואס הייסט בורח, שטייט נישט התרחק, זאגט די יעבץ קאי לישנא, כמדורת אש ועצים הרבה

ביי דעם איז דערפאר אין פייער, דערפאר איז די איינציגע וואס דארף אריינגיין אין פייער, חושה אל תעמוד, פון זמנים וואס איז דאך שובבים, שובבים, שובבים, מיט אלע כוחות, מ'האט דאך שוין פריער געשמועסט, יעדע איד ליגט דאס צו די כוחות, ער האט א לייב אין זיך. די איינציגסטע מאידך גיסא, חזל זאגן, די וואכעדיגע סדרה שטייט וימותו הצפרדעים מן הבתים ומן החצרות ומן השדות, זאגט די מדרש, אבער אותן שבתנורים לא מתו, די וואס זענען געווען אין תנורים זענען נישט געשטארבן, פארוואס? ווייל איינער וואס גייט אין קעגן טבע, און ער גייט אין פייער, אין די עניני קדושת החיים איז זוכה לניסים מעל דרך הטבע, דערפאר קיין פייער אויף אים קען נישט שאטן, קיין פייער קען נישט שאטן אויף אים, דער וואס גייט אריין אין פייער אויף די ענינים אויף קדושת החיים, קיין פייער קען אויף אים נישט שאטן, ווייל דער וואס גייט אין די ענינים שלא כדרך הטבע. דער וואס גייט קעגן טבע אין דעם, איז ער זוכה אויף ניסים שלא כדרך הטבע, קען קיין פייער אין אים נישט שאטן. האט נישט מורא רבותי, מען ווערט נישט פארברענט פון די פייער, ציטערט נישט, מען ווערט נאר דערווארעמט פון דעם פייער, מען ווערט נישט, קיינער וועט נישט פארברענט ווערן. אבער ווען א מענטש, דערפאר דער באר משה דער אזשעראווער, מארגן ביינאכט זיין יארצייט, איז ער מדייק, אז ביי אלע מכות, וועט איר זען ביים מעביר סדרה זיין שטייט ויעתר והעתרתי, נאר ביים צפרדע שטייט ויצעק משה, פארוואס? ביי אלע שטייט ויעתר, ויעתר הייסט געבעטן, דא שטייט ויצעק משה אל ה' על דבר הצפרדעים אשר שם לפרעה, פארוואס דא שטייט ויצעק? ווייל צפרדעים האט געשריגן ס'איז יסוד אויף קדושה, ווייסט טאמער איינער ער וויל קאלעכן אין טרעפן צימער יא, קלאפט אויף צום שכן אזוי איידל איידל א קניידל, אפשר איך וויל עפעס איבער רעדן מיט דיר, אפשר וועט מען קאלעכן אין טרעפן צימער, ביטע בבקשה איך וויל אבער איינער וואס איז געווען א פייער אין לעקטער קאסטן דארטן א פייער וועט ער נישט קלאפן ער'ט קלאפן אין טירל אזוי איידל און ער'ט פרעגן ביטע איך האב צו דיר עפעס א ביטע איך קען אפשר רעדן מיט דיר בבקשה אנטשולדיגונג אפשר האסטו א פעלעפאן איך דארף קלינגען אין פייער לעשער אזוי וועט ער קלינגען צו קלאפן א פייער א פייער א פייער דאס איז ויצעק משה דא איז נישט קיין ביטע און נישט רעדן דא גייט נישט קיין בקשות. ווען ס'גייט אין די מדת יסוד ס'ברענט א פייער, זאגט ער ויצעק משה אל ה' על דבר הצפרדעים אשר שם לפרעה, דארף מען א געשריי געבן, ואל תביאנו לא לידי חטא, נישט געזאגט אל אל ולא לידי חטא ולא, הגומל חסדים טובים לעמו ישראל.

מען זאגט נאך אז דער לעכעוויטשער האט זיך געוואלגערט אויף דר'ערד צוויי שעה וכוף את יצרנו להשתעבד לך, וכוף את יצרנו. דער עולם וואלגערט זיך אויך צוויי שעה אין די בעטן, וכוף את יצרנו להשתעבד לך, זיך גיבן זיך גיבן א שאקל, זיך גיבן א ריר, ואל תביאנו, זיך גיבן. דערפאר איז דאס די געאיינציגטע מכה שטייט ויצעק, ווייל דארטן האט מען א ויצעק. די חידושי הרי"ם איז מדייק.

מען פילט עס נישט, אבער דאס איז די, דאס אויך א חלק פון די זאך, אז מען פילט עס נעבעך נישט. אבער עס קומט שובבים, ערב ראש חודש, ערב ראש חודש שבט, שובבים, אבער, נחפשה דרכינו ונחקורה ונשובה עד השם, אביסל, מיט א זיסקייט, מיט א שמחה, מיט א שמחה, מיט א זיסקייט, אבער אבער נארמאל ווערן, פרייליך ווערן. די אזעלכע זמנים. ווי האט ער געזאגט דער נאווארדיקער? דער נאווארדיקער האט געזאגט ס'איז געגאנגען עפעס א צובליטיגטער מאן אין די גאס אין שבת. ער איז געווען א תלמיד חכם אויך, אבער געווען א עני מרוד און נעבעך נישט געהאט קיין פיאסטער אויף די נשמה. און ער האט געזען א בארג מיט גרינע דאללערס, אמת? אמת, געווענט צו אמת איז שוין. דער ער זעט א בארג מיט גרינע דאלערס. ס'האט אנגעהויבן צו קאכן, ער האט עס געוואלט נעמען, אבער די יצר טוב שרייט אים ס'איז שבת היינט, מען טאר נישט שבת. ער געווען א למדן, ער האט אנגעהויבן צו טראכטן, ס'איז דאך ממש שוין ס'איז סמוך לפיקוח נפש. ער איז אזא בלוטיגער ארעמאן, אפשר מעג ער יא. די יצר טוב שרייט אים ס'איז שבת. געטראכט אפשר ס'איז דא טלטול כלאחר יד, אפשר עס אריינלייגן אזוי אונטער די האנט אזוי אריינרוקן די דאלארס. און די יצר טוב שרייט אים ס'איז שבת! אנגעהויבן צו טראכטן ער איז געווען א למדן אפשר אפשר לצורך גופו אפשר נעמען די דאלארס און אפווישן די שטערן מיט דעם אפווישן די שווייס. און די יצר טוב שרייט אים ס'איז שבת! ס'קאָכט אים די ברען צו די דאַלערס מיט די לומדות מיט די דאָס, ביז איינער האָט אים אַריינגעזאָגט שטילערהייט אין אויער, וואָס קוקסטו? אויף די דאַלערס? ס'איז פאַלשע דאַלערס! ס'שטייט אויף דעם תפיסה אשר שערנו מעט וסקל חוץ מיט דאָלאַרן, ס'איז פאַלש, ס'זעט דיר אויס אמת, ס'איז פאַלש. די גאַנצע ברען מיט די גאַנצע לומדות איז שוין געגאַן אין דר'ערד. ער האָט זיך באַרואיקט אינגאַנצן. וואָס איז?

נדמה. געווען, ווי זאגט מען, עס איז געווען דארטן, איך ווייס אויב די עולם דא ווייסט וואס הייסט לונה פארק. ער איז אמאל געווען אלס אינגל געווען אין לונה פארק. און דארטן איז דא א פלאץ וואס רופט זיך מערת השדים. ספוקי האוז. דארט מען נעמט אריין די קינדער און זיי ציטערן זיי שרייען ווען זיי זעען דארטן די לייבן. זיי ציטערן זיי שרייען זיי זעען די לייבן מיט די רוצחישע אויגן. מיט די אכזרישע ציינער, זיי ציטערן, זיי ציטערן, מען נעמט זיי ארויס פון דארטן אויב באמבן נישט מסר'ן. ס'איז ארויסגעגאנגען דארטן א אינגל און האט געוויינט, פרעגט אים די מנהל וואס וויינסטו? האט ער געזאגט ווייל זיין קאפל האט זיך אים דארטן, האט איבערלאזט די קאפל דארטן אין מערת השדים. האט אים די מנהל געזאגט קום איך וועל דיר עס אויפהייבן. זאגט ער ניין איך גיי נישט אריין דארטן נאכאמאל, איך גיי נישט אריין דארטן נאכאמאל. דער מנהל האט אים גענומען ביים האנט, האט אים גענומען די האנט און ער האט אים אריין גענומען, און ער האט אנגעצינדן די לייט, ער האט אנגעצינדן די לעקטערע, און דעמאלטס האט דער אינגל געזען אז די לייבן וואס ער האט געזען, דאס איז געווען סתם, דאס איז געווען שטעקענעס מיט פידזשאמעס, פידזשאמעס אנגעטון, פארפארבטע פידזשאמעס, די רוצח'ישע אויגן וואס ער האט געזען איז געווען דזשולאט!

ווייל פריער איז געווען טונקל אין צימער יעצט איז לעכטיג אין צימער. שובבים, זיך לעכטיג מאכן אביסל אין צימער, פארשטיין ס'איז דמיונות מיט חלומות, גיב זיך א שטארק, גיב זיך א שטארק און ווער נתקרב צום בורא עולם, נתקרב ווערן צו דעם אור. חזון איש איז געגאנגען אמאל מיט איינעם אין די גאס, און דערזען א פראדזשעקטאר, ס'איז געווען ווייטער דארטן א צל, א גרויסע צל פון א מענטשן, מ'זעט די מענטש. האט ער אים באוויזן, קום קום, זעסט, ווען דער ווען מ'דערנענטערט זיך צום פראדזשעקטאר איז אויס צל, ווען מ'דערנענטערט זיך צום גרויסן אור זעט מען עס אלע, אלע דמיונות איז אויס. מען גייט זיך אוועק מיט א הייליגע גמרא, מען דערנענטערט זיך די, מען זעצט זיך אוועק ביי די הייליגע גמרא אין שובבים שעות רצופות בתורה, שוין עס ווערט דאך אלץ אויס. ער גייט ארויס אביסל פון זיינע דמיונות, גייט ארויס פון זיינע דמיונות, ווי האט ער געזאגט דארטן, גאון ר' מאטל פאגראמאנסקי,

און דער ראובן האט געדארפט ארויף גיין אין שטוב, ווי ער איז געווען ביז יעצט א פערד, ווען ער האט ארויף געלאפן אין שטוב, האט ער גענומען שמעונ'ען, האט אים געזאגט ער זאל זיך אראפבייגן ווי א פערד, ער האט אים געזאגט איך ווארן דיך, דו רירסט דיך נישט דא, האט אים צוגעבינדן דארט מיט עפעס א גומי מיט עפעס א, ווייס איך קינדערישע מעשות, איך ווארן דיך דו טוסט דיך נישט רירן ווייל דו דארפסט נאך זיין א פערד. און ער איז אַרױפֿגעלאָפֿן אין שטוב, און, און דער שמעון לײגט דאָרט, ליגט דאָרטן אַזױ אײַנגעבױגן אין רוקן, װי ער האָט אים צוגעבונדן מיט דעם גומי, מיט. און אײנער איז אַריבערגעגאַנגען, פֿרעגט ער, שמן, װאָס שטײסטו דאָ? ס'רעגנט דאָך! זאָגט ער, אָבער איך בין דאָך אַ פֿערד, װי קען איך גײן? אָבער איך בין דאָך אַ פֿערד, איך דאַרף דאָך נאָך זײַן די פֿערד. אזוי דרייט זיך ארום דער בחור דער אינגערמאן ער זאגט אבער איך בין דאך א פערד ס'איז שובבים אבער איך בין דאך א פערד דו גולם זעהט רעגן זעהסט נישט אז עס איז שוין שובבים מאן אבער איך בין א פערד ער זאגט אויף דעם שרייט דוד המלך אל תהיו כסוס כפרד ווער האט דיר איינגערעדט ביסט א פערד איך האב געקוקט ביסט א לייב האסט נישט געזעהן ביסט א לייב איך האב געזאגט איך בין א פערד. די עיקר איז די הלכה ווי די מעשה, די עיקר לא המדרש עיקר אלא המעשה, ווי ווי האט ער געזאגט די די שינאווער רב האט אמאל געלערנט א משנה אין פרקי אבות האט אים גענומען א שעה צייט, און דארטן אריבער געגאנגען דארטן איינער עפעס א וואס ווי רופט מען דאס עפעס א איינער וואס איז נישט קיין נישט קיין גרויסע חכם און נישט קיין קליינע טיפש געווען, און ער האט געזאגט פארן שינאווער רב איך זאג דא א שיעור אין פרקי אבות איר קענט זיך צוזעצן דארט לערן איך אין א שעה א גאנצע פרק איר לערנט אין איין שעה א משנה, איר קענט זיך צוזעצן צו מיין שיעור, דארטן לערן איך אין א שעה א גאנצע פרק, האט שינאווער רב געזאגט יא ווייסט, ארויסזאגן די משנה קען איך אין א מינוט, אבער ארייננעמען ארייננעמען אין זיך דעם דאס נעמט מיר אסאך צייט, זאגן דרשות איז זייער לייכט אבער ארייננעמען אין זיך, הערן דרשות איז נאך מער לייכט דאך, אבער ארייננעמען אין זיך דאס איז ארייננעמען אין זיך אז ס'זאל בלייבן, נישט א גוט ווארט און געגאנגען ווייטער, די וועלט זאגט חמין במוצאי שבת מלוגמא. די וועלט זאגט חמין מוצאי שבת שבת ס'קאכט די בחור קאכט שבת חמין מוצאי שבת וויל דיך זען מוצאי שבת אז דו קאכסט דעמאלט וועט זיין א מלוגמא דעמאלט וועט זיין א רפואה אז ס'ארויס גיין דאס בלייבן מיט דעם דאס זאל בלייבן זאל אריין גיין אין די זאל אריין גיין אין די אויף דעם אבא איצק אויף דעם דאווענען אידן אויף דעם איז דא די סליחות לימי השובבים מיט אלס, מיט דברי שמיני זאגט ער שטייט אין די מדרש די וואך, אין שמות רבה יו"ד, אז די צפרדע איז דאך אריינגעגאנגען אין די הייזער, ווי אזוי איז עס אריינגעגאנגען אין די הייזער, די מדרש זאגט די הייזער איז געווען שיש, געווען שיש, ווי אזוי איז עס אריינגעגאנגען אין די צפרדע? אוי זאגט די מדרש אז דער שיש האט די צפרדע האט זיך אוועק געשטעלט ביים שיש און האט געזאגט עשה לי מקום התבקע, האט געשריגן דעם שיש שפאלט זיך. כדי שאכנס ואעלה ואעשה רצון בוראי, און אזוי האט די שיש זיך געגעבן א שפאלט און די צפרדע איז אריין, אזוי שטייט אין מדרש די וואך, די צפרדע האט זיך אוועקגעשטעלט ביים שיש און האט אים געזאגט עשה לי מקום שאעלה ואעשה רצון בוראי, און די שיש האט זיך געשפאלטן, און זייער האט זיך געוואלט, דברי שמואל פלעגט זאגן אזוי דארף א איד שרייען צו זיין

אז וויסן, וויסן אז יעדער איינער איז א לייב, האט די כוחות, וויסן אז מיט יעדן קלייניקייט קויפסטו אפ דעם אייבערשטן, מיט יעדע קלייניקייט איז שלא כדרך הטבע, און וויסן ארויסגיין אביסל פון די דמיונות, אז ווייל ס'איז שובבים אנדערע זמנים ווי דער מענטש איז ווי דער מענטש איז, אבער א. מיר האט געווען, זאגן אין ליובאוויטש איז געווען א משוגענער, האט ער גערופן דעם משוגענער פון ליובאוויטש,

ער איז געווען אויפן וואגן, איז די גבאים נאך נישט געווען, האט ער זיך געגעבן א זעץ אוועק, ער איז געזעצן מיט מהר"ש א שעה צייט איז ער געזעצן, די גבאים האבן געקריצט מיט די ציין, און ער זיצט ער רעדט אזוי ארום מיט מהר"ש, גבאים האבן געוואלט איך ווייס נישט וואס טון, שפעטער האבן די גבאים געפרעגט, יא איך האב געהאט א וויכטיגע זאך פאר איבעררעדן מיטן רעבן. זאגט אים וואס האסטו געהאט א וויכטיגע זאך, האט ער געזאגט היות דא אין ליבאוויטש בין איך די איינציגסטע משוגענער, איך בין דער משוגענער פון ליבאוויטש, איך האב דעם תואר, משוגענער. איך האב א חבר אין וויטעפסק, ליבאוויטש איז אבער א קליין שטעטעלע, און וויטעפסק איז א גרויסע שטאט, און דארטן האט מען מציע געווען, איך האב דארטן א חבר אויך א משוגענער פון וויטעפסק, האט מען געזאגט ווילסטו זיין א משוגענער פון ליבאוויטש אין א קליין שטעטל, קום אריבער אין וויטעפסק, דארטן א גרויסע שטאט.

צי ס'איז בעסער צו זיין בלייבן אין ליבאוויטש די איינציגסטע משוגענער, אפילו ס'איז א קליינע שטעטל, צו גיין וויטעפסק ווייל ס'איז א גרויסע שטעטל, אבער דארטן וועסט זיין מיט נאך איינעם. דער עולם פארשטייט די וויכטיגע שאלה, האבן אים געפרעגט די גבאים, דו משוגענער אויף דיינע משוגעת'ן האסטו משוגע געמאכט דעם רעבן? האט ער זיי גענטפערט, משוגע, משוגע, משוגע, אבער שכל דארף מען האבן. משוגע, משוגע, משוגע, אבער שכל דארף מען האבן. ווי איינער זאגט, שכל דארף מען האבן, איך בין געזעצן מיטן רעבן, נישט ענק, ווי זענט עטס די גבאים? איך בין געזעצן מיטן רעבן. האט ער, האט ער, ווי די מעשה האט ר' מענדל פוטערפאס דערציילט, ער האט געזאגט אז, האט ער געמאכט צו וויינען שפעטער, זאגט, משוגע, משוגע, משוגע, א מענטש דרייט זיך ארום מיט זיינע שגעונות, אבער שכל דארף מען האבן, קומט א שובבים, קומט א שובבים, א ערב ראש חודש, האב שכל, גיב זיך א כאפ ארויף אויפן וואגן, גיב זיך א, א, א, גיב זיך א כאפ ארויף אויפן וואגן. די גרעסטע משוגענער האט געהאט שכל זיך ארויף צו כאפן אויפן וואגן דארטן ווען ער האט געדארפט וואס ער האט געדארפט. משוגע משוגע משוגע ווי משוגע מען איז אבער שכל דארף מען האבן אריינכאפן.

און מ'האט געזען שטייט איזהו שוטה המאבד כל מה שנותן לו, זאגט אים רבי יענקעלע, איך זעה טאקע שטייט כל מה שנותן לו, און פארוואס ביי מיר איז צוגעוואוינט, פארוואס בין איך עפעס צוגעוואוינט מה שנותן לו? בקיצור זיי האבן געעפנט דארטן א שלחן ערוך אבן עזרא הלכות גיטין, און געזען דארטן שטייט דאך א שוטה פסול לגרש, און דארטן שטייט וואס איז דאס א שוטה המאבד מה שנותן לו, דארטן שטייט טאקע נישט כל. דארטן שטייט נישט כל, דארטן שטייט מה שנותן לו. האט אים געזאגט רבי יענקל, ווייסט וואס פון דעם נעמט זיך וואס די גאנצע וועלט ווייסט איזהו שוטה המאבד מה שנותן לו, די וועלט זאגט נישט כל. פארוואס ווייל דער עולם ווייסט עס פון דעם שלחן ערוך פון דעם הלכה אין הלכות גיטין, וואס דארטן שטייט נישט קול? שפעטער זאגט דער איד פאר רבי יענקעלע, דער רבי זאל מיר נישט חושד זיין, איך בין א בקי בשס, לא מיניה ולא מקצתיה. נאר ווען כ'האב געלערנט די גמרא האב איך עס גוט געדענקט ווייל עס האט מיר געגעבן א גוטן קיצל די ווארט כל וואס איז? כ'האב דארטן געלערנט די גמרא איזהו שוטה המאבד מה שנותן לו איז עס מיר געווארן אזוי נישט גוט אויפן הארצן פארוואס ווייל איך פארגעס אויך אסאך מאל כ'פארגעס די ברילן דא די טאביק דא די זייגער דא איז עס מיר געווארן נישט גוט וואס בין איך א שוטה? בין איך א שוטה? אבער כ'האב געזען די גמרא זאגט כל מה שנותן לו האב איך זיך בארואיגט בין איך נישט קיין שוטה בין איך נישט קיין שוטה. רבי יענקעלע האט אים שטארק משבח געווען, משבח געווען אויף מידת האמת זיינע. ער האט אים משבח געווען אויף מידת האמת, אז ער האט נישט זיך נישט גרויס געהאלטן, געקענט א געוויסע. ער זאגט אז דער סיטואציע איז אזוי, מען ציטערט, די יארן שוין אריבער, די יארן פארן, איי וואו בין איך אויף די וועלט, זיך א שוטה, זאגט ער, דארפסט נישט וויינען.

האט געווארפן דעם מטה געווארן דער וישליכו איש מטהו ויהיו לתנינים שפעטער שטייט ויבלע מטה אהרן את מטותם זאגט די גמרא שבת צדיק זיין וואס איז געווען דא נס בתוך נס פארוואס אז קודם זענען אלע תנינים געווארן צוריק אויף מטות און שפעטער בלע מטה אהרן את מטותם פרעגט דער חתם סופר אונז ווייסט מען די כלל לא עביד קודשא בריך הוא ניסא למגנא דער רבונו של עולם מאכט נישט קיין נס פאר בחינם און פארוואס האט אויסגעפעלט דאס אז זאל ווערן די תנינים צוריק אויף מטות און שפעטער איינשלינגען פארוואס האבן זיי נישט געקענט אלץ תנינים נאך איינשלינגען פארוואס האט עס געדארפט ווערן א מטה און שפעטער איינשלינגען פארוואס האבן זיי נישט געקענט אלץ תנינים איינשלינגען. זאגט דער חתם סופר ווייל ס'איז ידוע אז די נביא יחזקאל שטייט אין יחזקאל כ"ט אז שטייט דארט אין פסוק הנני עליך פרעה התנים הגדול הרובץ בתוך יאוריו אשר אמר לי יאורי ואני עשיתיני דער פרעה האט זיך אנגערופן ער האט געזאגט ער איז דער תנין הגדול ער איז התנין הגדול האט דער רבונו של עולם געזאגט דו ביסט נישט קיין תנין און נישט קיין גדול ביסט סך הכל א מטה מיין שטעקן ביסטו ביסט מיין שטעקן, רעדט זיך איין דו ביסט עפעס, דו שלאגסט טיף, און דו ביסט גארנישט, נישט קיין תנא און נישט קיין גדול, ביסט מיין שטעקן, וועמען איך וויל שלאג איך, און שלאג איך מיט דיר, דו ביסט דער שטעקן וואס מיט דיר שלאג איך, נישט מער פון דעם. דעם אמונה אריינצולייגן, ביסט נישט קיין תנא און נישט קיין גדול, דער מענטש האט מורא פון דעם תנא און פון דעם רודף, ער פארשטייט נישט אלץ די אייבערשטער, ער איז רק למטה, מורא פון דעם תנא און פון דעם גדול, וואס האסטו מורא פון דעם בכלל, גיי דאוון צום אייבערשטן. און נישט קיין תנא און נישט קיין גדול אלץ נאר די אייבישטער און זעלבע זאך פארקערט אין יעדן הצלחה צו וויסן אין יעדן הצלחה אז נישט מיט איינער דערציילט ער איינער האט א פאבריק עפעס א גרויסע מפעל דארט אין ניו יארק וואס ער נעמט אויף משולחים בשעות קבועות משולחים וואס דארפן מזכה זיין אידן מיט מצוות צדקה נעמט ער אויף בשעות קבועות און מען גייט צו א ריזיגע בנין דארטן, ריזיגע בנין פיל מיט צימערן, איז דא דארטן א מסתמא און דארטן מסתמא דער בעל הבית, דער בעל הבית, לבעל הבית, ס'איז א צימער פאר די משולחים ווי מען גייט ארויף, ווי ער האט געהאט שעות געוויסע, לבעל הבית אזוי מיט א שילוט מיט אזא סימן ווי ער גייט ארויף.

און זי האט זיך נישט וויסענדיג געמאכט, זי האט ממשיך געווען מיט אירע עיסוקים, זי האט נישט פארמאכט, זי האט נישט פארמאכט דעם צינור, און דערווייל איז געווארן דארטן א גרויסע נזק וועגן די וואסער, און ער קלינגט איר, זי מאכט זיך נישט וויסענדיג, און איז געווארן דארטן א גרויסע נזק, האט ער איר גלייך אפגעזאגט פון די ארבעט, די גויטע האט ער אפגעזאגט, האט ער אפגעזאגט, די מאן פון די גויטע. איז געווארן שטארק אין כעס האט ער איר אפגעזאגט, נשבר מטה לחמו, צומארגנס איז ער געקומען מיט א שטילע רעוואלווער אין קעשענע, א רעוואלווער, און ער פרעגט אלעמען, דאך א ריזיגע בנין דארט, פרעגט ער אלעמען, ווי דער באלעבאס? ער האט געווען א רעוואלווער אין קעשענע, ווי דער באלעבאס? האט ער מחליט געווען, האט אים געוואלט הרג'נען, ער קומט, ווי דער באלעבאס? ווי דער באלעבאס? איז האט מען אים באוויזן דארטן, שוין, בקיצור, ער גיבט א קלאפ אריין, ס'איז דאך געשטאנען די גאנצע צייט למנהל, למנהל, למנהל. איז האט ער געקלאפט דארטן ביים טירל איז געשטאנען א מנהל האט ער געקלאפט ער פרעגט אים ווי די באלעבאס האט אים באוויזן די באלעבאס האט אים באוויזן מיט די פינגער ארויף האט אים געמיינט צו זאגן ווי אין הימל אז אין הימל די באלעבאס אבער דער גויאטש איז ארויף געגאנגען נאך א פאר שטאק ער מיינט מען דארף ארויף גיין נאך א פאר שטאק און דעם דעם מנהל האט עפעס נישט געפאלן ער האט נישט געפאלן ער האט פארשלאסן די טיר און האט געזען דורך די קעמערע האט ער געזען ווי ער נעמט ארויס דעם רעוואלווער ווי ער גרייט זיך האט ער גוט פארשלאסן דעם גאנצן בנין ער האט גערופן גלייך פאליציי

א בליק ארויף אבער אבער ער פארשטייט אין די אלע זאכן פארשטייט ער אז ס'איז אלץ נאר די בורא עולם אליינס ער פארשטייט און לעבט מיט דעם ווי עס שטייט אין סיי אין אין פון בעל התניא אין אגרת הקודש כ"ה שרייבט ער דארטן אמרו חז"ל כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה פארוואס האט ער א טעם מובן ליודעי בינה פארוואס הכועס כאילו עובד עבודה זרה זאגט דער בעל התניא הטעם מובן ליודעי בינה לפי שבעת כעסו נסתלקה ממנו האמונה, כי אילו היה מאמין שמאת ה' היתה לו זאת לא היה כועס כלל, ווען דו גלייבסט עס פונעם אייבערשטן אויף וועמען ביסטו בכעס, דו ווייסט דאך ס'איז דער אייבערשטער. און אפילו זאגט דער בעל התניא אף שחברו איז בעל בחירה, אפילו דער חבר איז א בעל בחירה מכהו או מקללו מקללו או מכהו או מזיק ממונו,

אבער אויפן ניזק דער ניזק דארף וויסן אויף דיר דאס נגזר געווארן מן השמים און הרבה שלוחים מן המקום. און אויף דעם איז ממשיך דער בעל התניא ולא עוד, אלא אפילו בשעה זו ממש שמכהו או מקללו, בשעת אין דעם שעה וואס ער שלאגט אים צו מקלל אים, דעמאלטס מתלבש בו כח השם המחיה אותו. דעמאלטס איז די עצם זאך ער שלאגט דיך איז דעמאלטס איז כח השם וכמו שאמר דוד המלך ביי שמעי בן גרא והוא קללני קללה נמרצת וואס האט ער געזאגט הניחו לו כי השם אמר לו קלל פרעגט ער היכן אמר השם ווי ווי האט די אייבערשטער געזאגט פאר שמעי שמעי איז געווען א נביא ווי האט די אייבערשטער געזאגט פאר שמעי קלל זאגט ער אלא ש די מחשבה וואס שמעי האט געהאט די מחשבה איז אים איינגעפאלן אין מח ולב צו גיין שעלטן און ס'געווען מאת השם בא לו ורוח פיו המחיה כל צבאם החיה רוחו של שמעי בשעה שדיבר דברים האלה לדוד פארשטייסט דאס איז בשעת מעשה איז געווען רוח השם ס'איז נישטא קיין אזא זאך א מענטש טוט גארנישט אליין דאס טייטש השם אמר לו קלל אז ער ווייסט אז יעדע זאך זעהט ער נאר דעם בורא עולם זעהט נאר דעם בורא עולם זעהט נאך אין נאווארדאק איז געווען געווען איינער ער האט געהייסן רב דוד'ל בודניקער מ'האט אים גערופן דער שרף פון נאווארדאק פארוואס ווייל ער האט געהייסן אז די די ער איז געווען אזוי ער האט אין יעדע זאך געזען נאר אלוקות גערעדט אלוקות אלוקות נישט געזען אין אלס דינג נאר דעם אייבערשטן ער איז געווען אין אזא מצב וואס אין סערת רוחו די נאווארדאקער געהייסן די גאנצע צייט זאלן אים געבן צו טרינקען שארפע משקאות, קאניאק, צו בארואיגן. ער איז געווען די גאנצע צייט אין געטליכקייט, נאווארדאקער איז דאך געווען פארנומען אזוי מיט דעם. און ער איז געווען אמאל, די נאווארדאקער פלעגן זיך זיך דרייען דארטן אין די אין די יערות ארום מעזריטש, און בקיצור דארטן געווען אין יער, און דארטן געזעצט און געלערנט, און פלוצלינג איז דארט אנגעקומען א גרויסע הונט, א הונגעריקער, מיט ברענעדיגע אויגן און קאכעדיגע ציינער, און מיט דעם גרויסן הבל וחום האט ער אים געגעבן דארטן א בייס, און גלייך האט ר' דוד'ל בודניקער געגעבן א חלש, ער האט געגעבן א חלש אפ.

ווי די דבר השם איז לך נגוס את דוד בן חיה גיי בייס אריין אין דוד בן חיה איך האב וואס כ'האב עס געחלש'ט כ'האב געזעהן מיט וואסער א ברען דער הונט גייט עס מאכן ער זעהט איך האב געזעהן א דבר השם בפיו גיי בייס אין דוד בן חיה כ'האב געזעהן מיט וואסער א ברען וואסער א קאכעדיגע ציין וואסער א ברענעדיגע אויגן דער הונט גייט מאכן רצון השם דבר השם און נאך די שפעטער נאך די חמימות ווען ער האט זיך געגעבן א לייג ארויף אויף מיר, האב איך האב איך געטראכט צו זיך, דוד האסט אמאל געליינט אזוי קרישמע? האסט אמאל געלייגט אזוי תפילין? מיט אזא ברען, גיב א קוק וואס פאר א קאך ער מאכט דאס, פון דעם האב איך גע'חלש'ט. ס'האט זיך נישט געזען קיין הונט, דאס דארף נישט זיין נאר ביי א הונט בייסט, ווען די הונט די בצורת בן אדם דארפן אויך דאס וויסן, עס איז דער דבר השם בפיו, השם אמר לו קלל. השם אמר לו קלל. דאס איז די גאנצע פרשיות פון יציאת מצרים. די גאנצע פרשיות דאס איז געווען אריין צו למען תדע כי אני השם בקרב הארץ. למען תדע למען תדע דאס איז די גאנצע תרש פרשיות. אזוי ווי מען ציילט איבער די וואך ביים מעביר סדרה זיין וויפיל מאל שטייט עס די וואך. וידעו מצרים כי אני השם למען תדע כי אני השם. אלצדינג דאס איז געווען די גאנצע תכלית. דאס איז די גאנצע תכלית. ווי זאגט רבי יעקב מאיר שעכטער אז דו ליינסט די וואכעדיגע פרשה די מכות פרעה ויכבד לבו און משה רבנו משה משיק משה רבינו משה רבינו לייגט א מכה אלס זאגט ער זאגסט די אלע זאכן זאגט מען אין תהילים ק"ה אין פסוקים און מ'זאגט עס ארויס יעדע זאך מיט עפעס א ער זאגט ער הייבט זיך דארט אן הפך לבם לשנוא עמו דער אייבערשטער האט איבערגעדרייט די הארץ פון מצרים לשנוא עמו האסט פארשטאנען? הפך לבם ס'איז די אייבערשטער, נישט פרעה, הפך לבם לשנא עמו, שפעטער שטייט שלח משה עבדו אהרן אשר בחר בו, די אייבערשטער האט אים איבערגעדרייט די הארץ ער זאל פיינט האבן, שפעטער האט די אייבערשטער געשיקט משה עבדו אהרן אשר בחר בו, שפעטער שמו בם דברי אותותיו ומופתים בארץ חם, שלח חושך ויחשך, די אייבערשטער האט געשיקט דעם חושך, שפעטער הפך די אייבערשטער את מימיהם לדם, וימת את דגתם, שפעטער שרץ ארצם צפרדעים, אמר ויבא ערוב, דער אייבערשטער האט געזאגט ויבא ערוב, נתן גשמיהם ברד, טייטש אלצדינג טוט דער אייבערשטער, ער האט איבערגעדרייט די הארצן זיי זאלן פייניגן ער האט אים ויכבד לבו, אלצדינג דער אייבערשטער, נישט פרעה האט געוואלט פלוצלינג פייניגן, נישטא, אלץ טוט דער דבר השם, און דאס אריינצולייגן ווען איינער וויל דיך פייניגן, פארשטייט איר, יעדער איינער האט דאס, ס'איז א פרעה דארט און זיך אנגעקלעבט אין דעם, נישט קיין פרעה, ס'איז א הפך לבו.

אוי זאגט דער חפץ חיים א יסוד ער זאגט שלא כמידת בשר ודם מידת הבורא, א בשר ודם ווען איך דארף דיר עפעס הייסן אדער רעד איך מיט דיר מיט די מויל אדער שרייב איך דיר א בריוו, אדער שרייב איך דיר א בריוו אדער רעד איך מיט דיר די מויל מאך מיר דאס און יענץ, די אייבישטער ווען ער וויל עפעס ער דארף דיר נישט זאגן ער דארף נישט רעדן ער דארף דיר נישט שרייבן ער גיט דיר אריין אין הארץ אז דו זאלסט וועלן אזוי מאכן, ביז דאס מאכט ער גיט אריין אין הארץ. דאס איז די ציווי פונעם אייבערשטן אזוי רעדט ער צו דיר. זאגט ער הנה צויתי שם אשה אלמנה לכלכלך ווי אזוי ווייל איך האב איר אריינגעגעבן אין הארץ אז די אלמנה זאל דיר גיבן צו עסן. פארשטייט די אלס אלצדינג איז דבר השם. אלצדינג דרייט זיך ארום דבר השם איינער געט דיר עפעס ווייל ער האט געהאט א דבר השם דיר צו גיבן צו עסן. די אלמנה. און פארקערט, שרביטיזן איז נישט סותר די במלאי אויף גרוטיזן איז סותר בידי במליסנוי. רב צדוק הכהן פון לובלין, ער טענה'ט אז דאס איז די גאנצע שובבי"ם. דאס איז דער תיקון שובבי"ם. ס'איז א לשון פון רב צדוק. רב צדוק זאגט, תיקון! וואס איז דער תיקון שובבי"ם? תיקון! להאמין שאין מקרה בעולם, אלא הכל בהשגחה ממעל. להאמין באמונה שלימה זאגט שאין שום מקרה בעולם כלל, וכל מה שיארע לו ידע שהכל בכוונת מכוון יתברך שמו, ודבר זה באמת עיקר הכל, די עיקר הכל צו וויסן אז אלץ איז נאר די בורא עולם אליין, וכל תרי"ג מצות התורה הם רק עיתין, ס'איז נאר עצות להגיע לידיעה זו שהכל מהשם יתברך. זאגט דער רב צדוק די וויזעס וויסן דאס די אלע עבירות וויאזוי הייסט עס אין תוכחה אם תלכו עמי קרי לשון מקרה דאס איז די טייטש ווייל די תיקון כי העבירות הם יציאה מן הסדר און אלע עונשים וויאזוי הייסט והלכתי עמכם בחמת קרי זאגט ער איז על ידי שמאמין שאין מקרה ער ווייסט אז אין מקרה, אלץ איז די אייבישטער, ס'איז דבר השם, ס'איז אלסדינג דבר השם, דאס אריינצולייגן, דאס בראקן, אלסדינג איז דבר השם, על ידי שמאמין שאין מקרה, ממתיק כל הדינים ומתקן כל העבירות. אויף דעם, דאס, אויף דעם איז ממתיק כל הדינים, ווי רבי ר' איציק'ל ווארקער האט געזאגט, יחיה גבר שנין אלפין, לא יעול גבורתך בחושבניא, זאגט רבי ר' איציק'ל ווארקער, א מענטש וואס לעבט די גאנצע צייט מיטן אלפין, יעדע זאך זעט ער נאר די אלופו של עולם. ער זעט נישט עפעס אנדערש. דער לא יעול גבורתך בחושבניא, אזא איינעם קען נישט זיין קיין דינים און נישט קיין גבורות און נישט קיין חשבון, פארוואס? ווייל ער לעבט מיט'ן אייבערשטן, א איינער וואס לעבט מיט'ן אייבערשטן, ביים אייבערשטן איז בקור רוח, יעדע זאך איז עס, ביים קאפ איז נאר דער אלופו של עולם. אויף דעם דארף א איד כסדר טוהן אין די סוגיא, די תיקון שובבי"ם, ער טוט אין דעם, וויאזוי יסוד העבודה זאגט שוט אויפ'ן פסוק אין ירמי' ה' שוטטו בחוצות ירושלים,

און מ'דארף צו פארן און מ'דארף האבן צו עסן ס'איז געקומען דריי גרויסע עשירים פון בוכארא איז איינער איז ארויף גיין רעדן מיט די דריי עשירים האט גערעדט וועגן זיך און וועגן דער חבר געזאגט אוקיי מ'וועט זען מ'וועט זען וואס טוט זיך מ'וועט זען געלאפן צום חבר יענער האט אים געזאגט דער גביר פון בוכארא מארגן קומט ארויף מארגן מ'וועט אים געבן געלט מ'וועט אים געבן געלט מארגן געלאפן צום חבר מארגן גייט זיין געלט, מארגן גייט זיין געלט, ער גייט ארויף, ער גייט ארויף צו מארגנ'ס דארטן, הערט ער אז איינער איז געשטארבן, די ערשטע איז געשטארבן, די צווייטער איז צוריק געפארן קיין בוכארא, און די דריטער האט חרטה געהאט, האט ער געזאגט אל תבטחו בנדיבים, פארוואס דער ערשטער האט געמאכט תצא רוחו, געשטארבן, דער צווייטער ישוב לאדמתו איז צוריק געפארן, און דער דריטער ביום ההוא אבדו עשתונותיו האט חרטה געהאט, נאר וואס נאך אשרי שקל יעקב בעזרו שברו על ה' אלוקיו, ער לעבט נאר מיטן אייבערשטן ער ווייסט די זרע שמשון זאגט די וואך, די וואך שטייט ביי מכת דם והדגה אשר ביאור תמות ובאש היאור, והדגה, ביי מכת דם איז די דגה שביאור שטייט שפעטער מתה, ויבאש היאור, די דגה איז געשטארבן. אלע ווייסן דאך וואס שטייט אין מדרש די וואך, אז ביי מכת דם העשירו ישראל, דעמאלט די אידן געווארן עשירים, פארוואס איז געווארן עשירים? ווייל די איד האט געהאלטן א גלאז און עס איז געווען וואסער, ביי די גוי איז עס געווען דם, אז מען האט זיך געביטן איז עס געווארן, ווייטער ביי די מצרי געווען בלוט און ביי די איד וואסער, שטענדיג איז ביי די מצרי געווען בלוט און ווען איז עס געווארן ביי די מצרי וואסער? נאר אויב ער האט געצאלט, נאר אויב ער האט געצאלט, און פון דעם צאלן ממכת דם העשירו ישראל, באקאנטע מדרש די וואך. זאגט די זרע שמשון א מורא'דיגע ווארט, ס'איז דא א פסוק אין פרשת בהעלותך זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרים חינם, זאגט ער וואס איז די טייטש? אז די פרנסה פון כלל ישראל אין מצרים איז געווען פיש. זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרים חינם, די פרנסה פון כלל ישראל אין מצרים איז געווען פיש. איינמאל אז די פיש איז געשטארבן במכת דם, איז די פרנסה אונטערגעגאנגען. זאגט די אייבערשטער, פון וואו דו מיינסט די פרנסה איז אונטערגעגאנגען פון דארט ביסטו געווארן אן עושר, ממכת דם העשירו ישראל. ממכת דם העשירו ישראל זאגט די זרע שמשון, פון וואו דו מיינסט אז די פרנסה גייט אונטער פון דארט ביסטו געווארן אן עושר. ווייל זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרים חינם איז דאך די טייטש אז די פרנסה פון כלל ישראל אין מצרים איז געווען פיש, און איינמאל במכת דם הדגה שביאור מתה איז דאך די פרנסה אונטער געגאנגען, פון וואו די מיינסט אז די פרנסה גייט אונטער פון דארטן, אל תבטחו בנדיבים, ווייל תצא רוחו ישוב לאדמתו ביום ההוא אבדו עשתונותיו, אשרי שקל יעקב בעזרו, שברו על השם אלוקיו, דארטן, ווי די שינאווער רב געזאגט, אוי, זאגט שינאווער רב אז די וועלט, ווען ער דארף א קליינע סכום, איז ער רואיג, די קליינע סכום גייט ער זיך א עצה געבן, נעמען ביי דיר, קראצן ביי דעם, דארף א גרויסע סכום איז ער פארלוירן.

און מ'דארף זיך ארויפווארפן אויפן אייבערשטן, מ'דארף זיך נאר ארויפווארפן אויפן אייבערשטן, הדגה שביאור, ממכת דם העשירו ישראל, מ'ווארפט זיך ארויף מיט א אמונה אין פרנסה, אין אלע עניינים, אין אלע מובנים, ממילא א מענטש איז בוטח אין אייבערשטן, ווייסט ער, רעדט מען נאר צום אייבערשטן, די מדרש זאגט די וואך, א מאמר נאר די מדרש זאגט די וואך, שטייט אין פסוק ויאמר ה' אל משה השכם בבוקר והתייצב לפני פרעה, אלע ווייסן וואס טייטש השכם בבוקר, ווייל ער האט זיך געמאכט פאר א געטשקע, פאר א געטשקע. מה שיותר. אבער אין רשי זאגט, אבער אזוי זאגט רשי, אין מדרש שטייט די וואך אן אנדערע זאך, דער מדרש זאגט היה פרעה רוצה לעסוק בתפילה, ער האט געוואלט גיין דאווענען, ויאמר השם אל משה, אמר הקדוש ברוך הוא למשה, עד שלא יצא לך והתייצב לפניו, דאס טייטש השכם בבוקר, פאר ווען ער שטעלט זיך דאווענען, כאפ אריין פאר ווען פרעה דאווענט, ער דאווענט וועט זיין צו שפעט. פרעה הרשע האט גע'שחט'ן דרײַ הונדערט תינוקות א טאג, משעבד געווען שישים, שישים ריבוא פון כלל ישראל, שישים ריבוא פון כלל ישראל האט ער משעבד געווען, און דער רבונו של עולם זאגט פאר משה רבינו, כאפ אריין פאר ווען פרעה דאווענט, ער דאווענט וועט זיין צו שפעט, נו איז א דאווענען איז א מענטש מיינט מיין דאווענען, מיין דאווענען, וואס איז מיין דאווענען? איך ווייס נישט ווער איך בין, א גארנישט, אבער ערגער פון פרעה בין איך נישט, אויף פרעה זאגט דער אייבערשטער פאר משה רבינו כאפ אריין פאר ער דאווענט, נו איז מיין דאווענען איז מען נישט מקבל? יעדער איינער זיך געבן א שאקל, יעדער איינער, א פרעה'ס דאווענען, מיין דאווענען נישט. דא א לשון בעל העיקרים, ער זאגט אין מאמר ד' אז מנשה בן חזקיה מלך יהודה איז לא היה לא לפניו ולא לאחריו מי שהמרה והפליג בעוול כמוהו, ס'איז נישט געווען איינער וואס האט געמאכט אזויפיל עוולות ווי אים, העמיד צלם בהיכל, גם דם נקי שפך מנשה הרבה מאוד, די ערגסטע. ואף על פי כן זאגט דער בעל העיקרים, בהצר לו ברענגט ער דעם פסוק ווען עס איז אים געווען ענג חילה את פני ה' אלוקיו, וישמע ה' תחינתו,

בתכלית הרוע כמנשה הרי הוא מוכן לקבל החסד על ידי התפילה, יעדער איין. יעדער איין. און יעדער איינער, און מ'דארף זיך נאר א שאקל געבן, רבותי, זיך געבן, ווי האט ער דערציילט, די חומש שיר חומש רש"י פון קלויזנבורגער רב אין פרשת ויצא, זאגט ער זיין טאטע רבי הערשעלע רודניקער האט אים געזאגט, אז ס'איז געווען אין קראקע, איז געווען עפעס א אידענע, א אידענע וואס איז ארומגעגאנגען, אריינגעגאנגען א רצון, די וואס זיי רופן א רצון, א שיגעון, איך ווייס נישט ווי אזוי עס צו רופן, אבער זי האט געוואלט, זי האט געוואלט מען זאל איר באגראבן אין אלטן בית החיים אין קראקע, אלטן בית החיים וואס דארטן איז מגלה עמוקות, די רמ"א, די ב"ח, נאר קדושי עליון מצוקי ארץ, די אמת איז אז דער רצון איז געווען בגדר חלום, פארוואס? ווייל הונדערטע יארן האט מען שוין נישט באגראבן אין דער בית החיים, אין דעם אלטן בית החיים, בקיצור, גרויסע רבנים האט מען באגראבן נאר אין די נייעם בית החיים אין קראקע, און איר איז געגאנגען אין לעבן. ווייס נישט משכימות און מעריבות בית הכנסת דרײַ מאל א טאג איז זי מתפלל געווען אויף וואס? אז דער רבונו של עולם זאל רחמנות האבן און ממלא זיין איר רצון אויף וואס מען זאל איר באגראבן אין די אלטע בית החיים אין קראקע זאגט ס'איז געווארן אזא מצב אז זי האט געטראפן קינדער תינוקות של בית רבן און האט געבעטן א ברכה מען זאל איר באגראבן אין די אלטע בית החיים אין קראקע יעדער טאג זאגט ס'איז געווארן אזא מצב אז קינדער זענען געגאנגען אין די גאס האבן קינדער געשריגן, א גוט יאר באבע, גוט מארגן באבע, מען זאל דיר באגראבן אין די אלטע בית החיים אין קראקע, גוט מארגן באבע, מען זאל דיר באגראבן אין די אלטע בית החיים אין קראקע. זי האט חתונה געמאכט קינדער מיט אייניקלעך, מיט אוראייניקלעך, האבן די אייניקלעך געשריגן, מזל טוב באבע, מען זאל דיר באגראבן אין אלטע בית החיים אין קראקע, אזוי איז געווארן דארטן א מצב, זאגט ער, ווייל דאס איז געווען אירע תחינות. ויהי היום, ווען די אידענע נתבקשה לישיבה של מעלה, און ביי די לוויה איז דארט געווען א געפירליכע שניי, און א ריזיגע גאס, וואס איז נישט געווען שייך במציאות בכלל צו טראגן איר צו פירן אין נייעם בית החיים, שלעפן איר צום נייעם בית החיים, און מען האט איר געמוזט באגראבן אין אלטן בית החיים אין פארנט. זאגט די קלויזענבורגער דבר זה היה חידוש אצלי אפילו אויף אזעכע זאכן זאל העלפן תפילה זי זאגן א שיגעון זי וויל די אלטע בית החיים נישט אויף דעם האט אויך געהאלפן דבר זה היה חידוש אצלי ווייל דאס איז געווען א חידוש ווייל שוין הונדערטע יארן האט מען נישט באגראבן דארט רבנים גדולים מצוקי ארץ האט מען נישט געלייגט דארט אין די אמאליגע בית החיים זי וויל דבר זה היה חידוש אצלי נישט דא וואס נישט תפילה קען מען אלץ אוי מיט תפילה קען מען אלץ נאר וואס דען דאס איז דא א לשון פון רב צדוק ווי אזוי ס'ווענדט זיך ווי אזוי ער דאווענט ער שרייבט אין צדקת הצדיק אות רי"ג שרייבט רב צדוק א מורא'דיגע לשון ער שרייבט מי שהוא חסר ער פילט א חסר עס פעלט אים ומבקש מהשם יתברך שישלים מחסורו אי אפשר שהקדוש ברוך הוא לא יענה איז נישט שייך דער באשעפער זאל אים נישט העלפן אויב ער פילט א חסר

ווייל אינמיטן דאווענען איז ער אזוי משלים, זאגט ער אויב פועל בוודאי רק מכיוון שהוא מרוצה במצבו, אינמיטן דאווענען איז ער משלים מיטן מצב, בסדר, ער האט די אמונה, ער איז זיך מחזק מיט די אמונה אינמיטן דאווענען, דער נאר אנשטאט זיך מחזק זיין מיט די אמונה נאכן דאווענען, און ביים דאווענען בעטן, מאכט ער פארקערט, ער וויינט נאכן דאווענען און ביים דאווענען האט ער אמונה, פארשטייסט? רק שהוא מרוצה במצבו, זאגט ער, רק שהוא מרוצה במצבו ועל כן אין תפלתו נשמעת. וצריך זאגט דער דער רב צדוק וצריך לזה דעת שלא יטעהו יצרו לחשוב עצמו שאינו חסר נאר רק שלא יטעהו יצרו נישט זיין מסתפק מען דארף זיין ווער פילן א חסר מארגן א גרויסע טאג ערב ראש חודש א יום תפילה ערב ראש חודש לבטל כל גזירות קשות ורעות בפרט אזעכע זמנים וואס אידן דארפן אזוי פיל ישועות אזוי פיל ישועות מי שהוא חסר ומבקש אז מי שהוא חסר ומבקש מהשם יתברך שישלים מחסורו זאגט ער אי אפשר שהקדוש ברוך הוא לא יענה איז נישט שייך שהקדוש ברוך הוא לא יענה נאר די פראבלעם איז אז ביים דאווענען איז ער זיך מחזק. זיי זיך מחזק נאכן דאווענען זיך מחזק זיין. די ראיה זיינע פון די גמרא אין תמורה טז. די גמרא זאגט אין תמורה טז ויקרא יעבץ לאלוקי ישראל. לאמר. אם ברך תברכני והרבית את גבולי, והיתה ידך עמי, שטייט מיד ויבא אלקים את אשר שאל, זאגט די גמרא דארטן אזוי, אמר יעבץ להקדוש ברוך הוא, יעבץ האט ביים תפילה האט ער געווען צו אלעם, אם ברך תברכני, די גמרא זאגט צוויי שיטות, ברך תברכני בתורה והרבית את גבולי בתלמידים, אם ברך תברכני בבנים ובבנות, זאגט די גמרא ואם לאו, האט יעבץ געזאגט, הריני הולך בנסיסי לשאול, וואס איז דאס טייטש זאגט רש"י הקדוש הרי אני מת בעיצבוני אויב דו אייבערשטער געסט מיר עס נישט הרי אני מת בעיצבוני מיד ויבא אלקים את אשר שאל אזוי איז די לשון אין די גמרא מיד ויבא אלקים פארוואס ווייסט פארוואס ווייל ער האט געפילט חסר ווייל ער האט געזאגט אם לאו הרי אני מת בעיצבוני ווען א מענטש גייט צו אזוי צו א תפילה אם לאו הרי אני מת בעיצבוני א מענטש גייט אזוי צו צו א תפילה איז נישט שייך אי אפשר שהקדוש ברוך הוא לא יענה אַ גרויסע, גרויסע טעג איז דאָס. אה! זאָגט דער אמרי פּינחס, אַז ס'איז געווען דאָרטן ביי ר' פּינחס'ל קאָריצער, ביים הייליגן רבין. ר' פּינחס'ל קאָריצער איז געווען אַ ייִד, ער האָט געהייסן ר' בערל כּהן. ר' בערל, לא עלינו ולא עליכם, דעם ר' בערל איז אַוועק אַ פּאָר קינדער. ר' פּינחס'ל קאָריצער האָט אים צוגערופֿן און האָט אים געזאָגט, אַזוי שטייט דאָרטן די לשון, מיינער! מיינער! מיינער הייסט מיין גוטע פריינט! מיינער! מיינער! איך בעט דיר! ווי לאזט מען די קינדער שטארבן? דו גלייבסט עס נישט? אז דער גרעסטער רשע, אז ער שפארט זיך צום אייבערשטן, קען ער ביי אים אויסבעטן וואס ער וויל! הערט א לשון, דו גלייבסט דאס נישט? אז דער גרעסטער רשע, אז ער שפארט זיך צום אייבערשטן קען ער ביי אים אויסבעטן וואס ער וויל. פרעה! השכם בבוקר והתיצב לפני פרעה. פאר ווען ער דאוונט. דער גרעסטער רשע שפארט זיך צום אייבערשטן. מי שיחוס און מבקש מהקדוש ברוך הוא אי אפשר שהקדוש ברוך הוא לא יענה. אזוי צוגיין צו צו צו צום דאווענען. אמאל האט מען נאך אמאל און נאך אמאל, יא דער רבונו של עולם האט ליב, ווי ס'האט געזאגט דער חפץ חיים פאר זיין טאכטער, דער רבונו של עולם איז א טאטע וואס האט ליב אז מען נודזשעט אים. א טאטע וואס האט ליב אז מען נודזשעט אים יא, דער אייבערשטער האט ליב אמאל נאך א תפילה, נאך א תפילה. און לאמיר מסיים זיין מיט א מורא'דיגע ווארט פון פון דעם הייליגן חתם סופר די וואך, מורא'דיגע ווארט אויף א פסוק פאר שני וואס מען האט שוין געליינט, שטייט וידבר ה' אל משה ואל אהרן ויצום אל בני ישראל ואל פרעה מלך מצרים, זאגט רש"י הקדוש וואס טייטש אל פרעה מלך מצרים אל פרעה מלך מצרים צום לחלוק לו כבוד בדבריהם הערט רבותי גיבן כבוד פאר וועמען? פאר פרעה אה! פרעה הרשע געשאכטן דרײַ הונדערט תינוקות א טאג משעבד געווען זעקס הונדערט טויזנט אידן גיב אים כבוד! פארוואס כבוד? דער הייליגער באשעפער האט געהייסן גיבן כבוד פארוואס? זאגט דער חתם סופר די לשון נראה דרצה להזהירם, דער אייבערשטער האט געווארנט, שלא יבזו המלך, זייטס אים נישט מבזה פרעה, פארוואס? ווייל ויתכפרו עליו עוונותיו, איר זענט אים מבזה, האט ער כפרת עוונות, ולא יבואו המכות עליו בדין, כ'וועל שוין נישט קענען ברענגען קיין צען מכות. הערסט א מעשה? פרעה הרשע וועט אריבערגיין א בזיון ביסטו מבזה איך קען שוין נישט ברענגען קיין צען מכות. רבותי איז וויפיל מחלות גייט אראפ פון א אידן וויפיל מכות מיט מחלות גייט אראפ פון א אידן ווען ער קריגט בזיונות. אז פרעה הרשע דער אייבערשטער ווארענט משה רבינו זאגט דער חתם סופר נראה לי דרצה להזהירם שלא יבזה המלך פארוואס ווייל ויתכפרו לו עוונות וועט מען כפרת עוונות ולא יבוא המכות עליו בדין איך וועל נישט קענען ברענגען קיין עשר מכות.

די סעודת הודאה, האט ער געזאגט, המקובל מאבותיו ורבותיו הקדושים, אז ווען ס'איז דא אויבן אין הימל א גזירה אויף א אידן לא עלינו א חולה א מחלה מסוכנת, א מחלה לא עלינו, א מחלה מסוכנת, איז טאמער האט ער זכות אבות צו אייגענע זכותים, איז דעמאלטס בייט מען איבער די מחלה אויף בזיונות, זאגט ער איז ווען א מענטש גייט אריבער די מחלה, לא עלינו, מיט אפערעישנס, מיט כימאטראפיעס, מיט אלסדינג, מאכט ער שפעטער א סעודת הודאה, דארף איך דאך אוודאי מאכן א סעודת הודאה, איך האב נישט געדארפט די מחלה, ווי אזוי? דורך די בזיונות, איר פארשטייט וואס איז די סעודת הודאה? אויף דעם. אוי און ווער רעדט רבותי אויף שובבים אזא זאך, די לשון רבי משה לייב סאסובער שרייבט אויך די יארצייט געווען זונטאג די יארצייט ד' שבט, ער שרייבט אוילים מדרך פשעם ומעונותיהם יתענו, זאגט ער אוילים ער איז נאריש, ווער? דער וואס מדרך פשעם ומעונותיהם יתענו ער נעמט זיך פאסטן וועגן די עוונות, פארוואס? פארוואס איז ער אוילים שרייבט ער די לשון? ווייל שאם תכבוש כי אילו חכמו השכילו לדעת, איינער וואס האט שכל ווייסט דאך, שאם תכבוש כעסך הלא טוב לך מאלף תענית, אם אתה שומע חרפתך ואינך משיב הלא טוב לך מאלף עינויים, וואס דארפסטו פאסטן? און דו פארמאכסט דעם מויל איז מער פון טויזנט עינויים, אוילים, ער איז נאריש אז מדרך פשעם ומעונותיהם יתענו ער נעמט זיך פאסטן, ווייל איינמאל פארמאכן דעם מויל איז מער פון טויזנט עינויים, זאגט ער, מער פון טויזנט עינויים. דער תיקון שובבים. ווי זאגט דער ראשית חכמה? ער זאגט, ער ברענגט דארטן ונפשי כעפר לכל תהיה, עפר ווען ער איז הארט, קען נישט מאכן קיין שום כלי, קענסט גארנישט טון מיט די ערד, קענסט נישט בויען קיין בנינים ווען ער איז הארט, קענסט גארנישט, ער מוז ווערן צענומען. מיט דעם ווען א מענטש ווערט צענומען און געכאפט א בזיון צוגעשוויגן, איז דעמאלט איז געווארן א כלי אויף אלע ברכות. ונפשי כעפר לכל תהיה זאגט דער ראשית חכמה, פונקט ווי עפר ווען ער איז הארט איז ער נישט קענסטו עפעס מאכן מיט אים גארנישט, אבער ווען ער איז צעריבן דעמאלטס קענסטו מאכן וואס דו ווילסט, בנינים, כלים, וואס דו ווילסט, זאגט ער די זעלבע זאך, זאגט ער א מענטש וואס איז געכאפט א בזיון אט דאס דעמאלטס ווערט ער נתעלה דעמאלטס ווערט ער נתעלה אויף אלע ברכות, ווערט ער דעמאלטס א כלי. אין מיט זיי האבן זיי ווי געזאגט די ריזשינער וגם אני שמעתי את נאקת בני ישראל מיט די שיינע שלמאט ביי מיט די וגם מיט ווען איינער הערט אויס דעם צווייטן זאגט דער אייבישטער וגם אני שמעתי איך קען דיר זאגן וגם אני שמעתי את נאקת בני ישראל אז איינער הערט אויס דעם צווייטן איך אים אויך אויס אור החיים הקדוש אין איינע פון די דרכים די וואך וידבר אלקים אל משה ויאמר אליו אני השם

דהיינו תפילה און לשחדו בממון דהיינו צדקה דא אויף דעם וועלט קען מען יא מיט תפילה מיט צדקה ירבה און מיט צדקה מיינט נישט דווקא געלט נאר האט מען שוין געמאכט מיט א גוט ווארט האט מען דערציילט א זון פון ר' מענדל גפנר א זון פון ר' מענדל גפנר האט דערציילט אז ער האט געדארפט בימים ההם די פענסטערס ביי זיין טאטן די פענסטערס די לאדן ביי זיין טאטן די מענטשן קאפ די מזויקען געגאנגען צו א סטאלער האט עס געוואלט בייטן איז געגאנגען דארטן צו א סטאלער קיצור באשטעלט גענומען די מוסטער מיט אלצדינג דעם פרייז און ער פרעגט אים וואס הייסטו זאגט ער געפנער דארטן אין נעמען פרעגט ער האסט עפעס א קשר מיט ר' מענדל זאגט ער יא מיין טאטע איך מאך עס ביי אים אין שטוב דארטן נעם איך נישט קיין פיאסטער ער איז געלאפן גלייך ער האט אים געזאגט איך לעב איך מיט מיינע אלע קינדער זיי לעבן נאר בזכות ר' מענדל וואס איז איז מען ארויפגעקומען נאכן מלחמה נאכן קריג איך בין געווען איך בין געווען דארטן א בודד בעולמי אבער ווייסט וואס איז א בודד איך נישט קיין נישט קיין פרוי נישט קיין קינדער נישט קיין חברים נישט קיין ידידים איך האב געפילט אזוי איך האב געפילט ממש איך גיי פון די וועלט בקיצור לא עלינו ולא עליכם מען קען זיך נישט פארשטעלן וואס זיי זענען נעבעך אריבער בגוף ובנפש ער האט צוריקגערופן פרעד דו א בודד

גיב א קוק אן, דו קענסט אים דאך. גוט מארגן צדיק, וואס מאכט איר מיט א ווארעמקייט? איר זאגט איר, זאגט ער, האט מיר אריינגעשאסן א איינשפריץ פון לעבן. איז די ערשטע זאך איינער קוקט אויף מיר, איינער רעדט צו מיר, איינער ענטפערט מיר. ער האט עס דערציילט פאר ר' מענדל דער סטאלער. נאר בזכות זה לעב איך און ווייל ער איז שוין געווען דארטן אויפן וועג. ער איז געווען אויפן וועג ער שוין אין סוף משרתים תלמידות. איר ווייסט דאך א בנין דארטן, יא? וואס ליידער צו עטליכע חברה האבן זיך דארטן שוין די אייבישטער דא פון די גמ' ליגע. און ער האט זיך געוואלט דארטן, און האט האט ער, איר פארשטייט, א גוט מארגן רבי צדיק, וואס מאכסטו דא? פארשטיי? א ווארט, א ווארט, דער סטאלער האט עס דערציילט פארן זון פון ר' מענדל, אבער פאר קטמא איז די שבט מוסר שטייט אין דער שבט מוסר ברענגט עס אין זיין ספר מעיל צדקה תש"מ, שרייבט ער דארטן יש נדיבות אחר קל במעשה וגדול בשכר, גאר לייכט און גאר גרויסע שכר, והיא נדיבות הדיבור, אויף וואס? שיגביר לשונו לפייס לעניים ולשמח למי שידאג ולעשות שלום, מיט א גוט ווארט, שרייבט דער שבט מוסר בדידי הוה עובדא,

זאגט דער שבט מוסר נאך איין יהא אדם ותרן בדיבורו וואס הייסט ותרן בדיבורו קארגע נישט אין די ווערטער אפשר איך ווייס איך מעג אים זאגן אזא גוט ווארט אפשר אפשר יהא ותרן בדיבורו במצאו כל אדם עני או דואג אל יקפיד בדיבורו וירבה עמו דברי טבעי פיוסים און ער לייגט צו די שבט מוסר אזוי ביים סוף זאגט ער ואף אם הוא גם כן דואג אפילו ער איז אליין באדאגה'ט

א לעכטיגן חודש. וועלט פון תוכן ווארט אייך אין קול הלשון אין ארץ ישראל נול דרײַ זעקס איינס זיבן איינס איינס איינס פֿיר אין ענגלאנד נול צוויי נול אַכט איינס נײַן איינס זיבן נול נול נול אין אמעריקע זעקס פֿיר זעקס זעקס זעקס דרײַ זיבן נײַן צוויי נול.